א גוטן ערב שבת קודש פרשת ראה, ס'איז אויך ראש חודש אלול, כ'האב שוין געמאכט א שיינעם שיעור די וואך, אבער כ'מוז צולייגן אפאר וויכטיגע זאכן, קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'דא שוין יארן לאנג א שערוריה וואס איך רעד דערפון שוין מסתם זיבן אכט יאר, אז מ'ברענגט אריין קלף פון די אראבער, מ'ברענגט עס דורך די טונעלן, איר ווייסט די טונעלן וואס מ'האט געכאפט וואס מ'האט געדארפט אריינברענגען סאלדזשערס מיט אל פתח מיט. באמבעס, דארטן ברענגט מען אריין די גאנצע צייט נבילה פלייש אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, און מען ברענגט אויך דארט אריין די קלף, ס'איז געווען די גרעסטע קלף סוחר אין ארץ ישראל, די גרעסטע קאמפעני, אונז האבן עס אונטער געברענגט, זיי האבן נישט געהאט קיין הכשר, קיצור מען האט געמוזט אריין נעמען א הכשר, מיטן הכשר דאס איז אויך נישט כשר, עס איז ממש א אומגליק וואס ס'גייט פאר, און אונז האבן שוין, איך רעד שוין אויף דעם יארן, און ס'דא אין ארץ ישראל איז דא א. וועבסייט סהייסט קלף כשר, סאיז געגרינדעט געווארן נאר אויף דעם צו פייטן דעי שייגעץ שטיק וואס מגעט אונז נישט קיין כשרע קלף, דאס מיינט אזוי, די מזוזה אויף די טיר איז נישט כשר און נישט דא קיין שמירה אינדערהיים, די תפילין זענען נישט כשר ווייל סאיז געמאכט פון נישט כשרע קלף, די רצועות זענען נישט כשר, די ספרי תורות זענען נישט כשר. מען מאכט א ברכה, מען זאגט ברכו את השם המבורך, מען איז מוציא שם שמים לבטלה, ווייל ס'איז נישט קיין ספר תורה, ספר תורה וואס דאס מאכט אן עליה פארן מענטש, ס'מאכט פאר נפטרים אן עליה ווען א קינד איז עולה, ס'איז גארנישט, ס'איז נעבעך ס'איז ביטער דער מצב, און קיינער איז נישט אינטערעסירט צו טון, ווען זעמער ארויסגעקומען זיבן יאר צוריק וועגן די קלף האט יעדער געלאכט, סוף איז געווען מען האט זיי געכאפט על חם אז מען ברענגט אריין פון די טונעלן אונטערערדיש פון די אראבער און מען האט אנגעהויבן צו טון דערין. וואס מ'האט געטון? מ'האט געשטעלט משגיחים. וויפיל ס'ווערט? גארנישט. ס'נאר אז נאך א איד האט פרנסה. כ'האב שוין לאנג געזאגט, איצעלע גליק מעג צושפארן די גאנצע התאחדות הרבנים, ווייל דער עולם עסט שוין טרייפות עניוועי. איז במילא וואס האסטו שוין צו האלטן די התאחדות הרבנים? דו געסט טרייפות און דו טשארדזש געלט, און דער גוי געט טרייפות און ער טשארדזשט נישט קיין געלט. ס'איז א שאנדע ווי מ'האלט. עטס געדענקט כ'האב ענק דערציילט צוויי דריי יאר צוריק אז מ'האט אריינגעברענגט פון טשיינע א גאנצן טראק פון טליתים מיט טליתים קטנים, ס'איז געווען געמאכט פון שטריק, ס'איז בכלל נישט געווען געמאכט פון ציצית. איצעלע פימפ איז אראפגעפארן אין קאורט האוז, מ'האט געברענגט צעטלעך אז דאס איז א רעלידזשעס אייטעם, בקיצור, און מ'האט עס דורכגעלאזט. אזוי האט מען אנגעפלייצט גאנץ די גאנצע אידישע געגנט. מיט די אלע טרייפענע ציצית. שוין, אזוי זעהן מיר ליידער אויס. יעצט, נאך אפאר יאהר, איז געשעהן א מעשה אזוי, ס'איז דא א מענטש וואס ער ברענגט פון טשיינע, איך מיין דער מענטש איז גאר א בעל תשובה אויכעט, און עטס ווייסט ס'איז דא קלף מיט דוכסוסטוס, ס'איז דא פון ביידע זייטן, די זעלבע איז דא ווען דער גוי פארקויפט א בעלט וואס איז געמאכט פון לעדער, איז אויך דא אויף איין זייט איז עס ראף און אויף די אנדערע זייט איז עס. שני איז למעשה די זעלבע איז מיט די רציעות להבדיל איך מיין ס'דאך אויכעט פעלד פון א בהמה איז געגאנגען איינער און ר'האט געמאכט מורא'דיגע שיינע רצועות און יעדער אלע רבנים האבן געזאגט דאס איז שיין און ס'איז די בעסטע משך די צייט הייבט אן אראפצוקומען דערפון א פלעסטיק דאס אז ס'איז שיין גלאנצעדיג און ס'זאל זיין גראד מ'זאל נישט פילן גארנישט איז האט ער עס איבערגעצויגן מיט פלעסטיק. יעצט, סעדאו איז אין איבערגעצויגן אויף ביידע זייטן מיט פלעסטיק, איז מילא ס'איז א חציצה, דו לייגסט נישט קיין תפילין בכלל, נעבעך. און יעצט הייבט עס אן ארויסצוקומען, די רבנים האבן שוין מסכים געווען אז ס'איז אמת, ס'איז נישט קיין איבערגעטריבענע זאכן, ווייסט אזוי מ'זאגט דאך אייביג נע ס'איז נישט אמת, די רבנים זענען שוין מסכים, מ'האט שוין ארויסגעגעבן צעטלעך די עדה מיט די חרדית מיט אלע משוגעים מיט אלע כשרים מ'האט שוין ארויסגעגעבן אז די אלע רצועות זענען פסול. יעצט, איך האב נישט קיין פראבלעם צו די רצועות איז פסול צו נישט, איך האב א פראבלעם ווי איז דא כשר'ע רצועות, ווער יא באגלייבט היי. איך האב גערעדט פון דעם מיט אפאר יאר צוריק איז געגאנגען אן ערנסט רב פון ארץ ישראל און ער האט געזאגט אז ער וויל מאכן כשר'ע מזוזות מיט רצועות פאר זיך, ער וויל וויסן ווי ס'איז דא כשר, האב איך אים צוזאמגעשטעלט מיט א קאמפעני דא אין ניו יארק, למעשה האט ער געמאכט אסאך מארקעט ריסערטש, ווייל דא אין ניו יארק איז דא א קאמפעני וואס זיי מאכן אליינס די אלע זאכן. צוויי ספרדישע שותפים וואס זיי מאכן אליינס די איבער די עורות אבער ער איז געגאנגען און ער האט זיי געפרעגט פון ווי זיי נעמען דאס בקיצור ס'איז אויסגעקומען אז יעדער איינער נעמט עס פון איין שומר אמונים צו א תולדות אהרן יונגערמאן וואס נישט קיין יונגערמאן שוין א עלטערע איד וואס אויף אים פארלאט מען זיך אז ער גייט ארום אין די פעקטאריס ער קומט אויף אמעריקא אויכעט ער פארט אויף דייטשלאנד ער גייט ארום אין די גרויסע שלאכט פאבריקן אפילו ביי די גוישע נישט דווקא ווי מ'שעכט צו און ס'מעג דאך זיין נישט געשאכט נאך, ס'מוז נאר זיין א מין וואס דער מין איז טהור, מותר בפיך. עכ"פ איז למעשה איז אויסגעקומען אז אז ער האט געכאפט א שמועס מיט דעם יונגן איד פון תולדות אהרן האט אים געפרעגט איז ווער איז אבער אייער בעל מכשיר פארסט דאך ארום ביסט דא דארט איבעראל ווער ווייסט צו דו האסט נאר פון כשר'ע בהמות ומותר בפיך זאגט ער איך בין א מבין דערויף. דו פארשטייסט? ער איז א מבין. ער איז א מבין צו ס'מותר בפיך צו נישט. בין איך געגאנגען און כ'האב אפגעקאלט א מענטש, ס'איז א גרויסע פראפעשענעל אין הויט און מאכן בעלטס מיט אלעם, פרעג איך אים, ס'איז דא א מציאות מ'זאל קענען וויסן צו ס'איז פון א בהמה טמאה וואס איז נישט מותר בפיך צו נישט? זאגט ער, פון א חזיר און פון א געהעריגע בהמה איז די זעלבע פעלד, דו קענסט נישט וויסן קיין חילוק. אזוי האט ער מיר געזאגט. עניוועי. נאכדעם פרעגט דער רב דעם שומר אמונים און דעם תולדות אהרן, און וויאזוי ביסטו באגלייבט אז דו האסט נישט קיין משגיח? זאגט ער, ס'הייסט איך בין דאך א חסידישער איד, דו זעסט דען נישט איך גיי מיט א בארד, איך גיי אין מקווה יעדן טאג. איז בקיצור, די אלע פעל, אלע הויט פון די אלע הכשרים הייבן זיך אן אויף איין איד גלייבט מען, און דער איד פארט ארום אין די גאנצע וועלט, מען דארף האבן פראדאקשען, און ער איז נישט באגלייבט. בקיצור ס'לאזט זיך אויס אז ס'איז גארנישט ווערד די גאנצע מעשה. סאו יעצט טוט זיך א שערוריה מיט די רצועות, און מענטשן קאלן מיך, זאג איך יעדן, העסטו מיך ווען געפאלגט מיט אכט אדער ניין יאר צוריק ווען איך האב ענק דאס געזאגט, וואלסטו היינט נישט געהאט דעם פראבלעם. איז דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס ס'גייט פאר. יעצט איז דא נאך גוטע נייעס, אז ס'איז דא אזא נוזפעיפער, און הייסט משמרת היהדות, און דאס איז א ליקוט מאמרים מאנשי נטורי קרתא, יעצט פרשת עקב, מנחם אב, תשע"ה. בקיצור, איז שרייבן זיי דא א ש אינטערעסאנטע זאכן, זייערע זאכן, יא. אינמיטן שרייבט איינער אריין דא עפעס א מורא'דיגע זאך. שרייבט ער אזוי, צו ליינען דעם גאנצן בריוו איז זייער א לאנגער בריוו, אבער איך וועל ענק ארויסנעמען די היילייטס. ער שרייבט לכבוד מוציא לאור משמרת היהדות, און זיי שטייען אלץ אויף אלע פרצות, השם יצליח במעשי ידיכם. זה כבר זמן רב שאני מתחבט על ענין כאוב הנוגע בפרט לתושבי מאה שערים, ס'טוט אים זייער וויי בפרט פאר די איינוואוינער פון מאה שערים, והסביבה, ועל הילדים הלומדים כאן בתלמודי תורה, עס טוט אים וויי אויף די קינדער וואס לערנען תלמוד תורה, ואיני יודע איך להשית עצות בנפשי, איך ווייס נישט אזוי אן עצה צו געבן, ואחר התייעצות עם תלמיד חכם החלטתי, נאכדעם וואס איך האב מיך מייעץ געווען מיט א תלמיד חכם האט מחליט געווען להעלות ענין עלי כתב, אז כ'זאל שרייבן, ואקווה שתפרסמו בגליון. ואף על פי שאיני יכול לפרט הכל, איך קען נישט ארויסשרייבן אלעס פונקטליך, כמובן, אך אני כותב בדרך רמז בראשי פרקים והחכם יבין דבר מתוך דבר, ואם יש מי שיכול לעשות דבר בענין זה, ידע זאל ער וויסן שמדובר בענין הצלת נפשות ושכרו כפול ומכופל מן השמים. יעצט לפני זמן מה נודע לכמה וכמה הורים שבסביבות, מאה שערים, מ'האט לעצטנס לעבן אין די געגנט פון מאה שערים, אירע, האט זיך געטראפן מקרים חמורים עם ילדים על ידי אינשי דלא מעלי, מ'האט געטאטשט קינדער דורך מענטשען וואס זענען אינשי דלא מעלי, און שטעל דיר פאר ופנינו למנהלי המוסדות שעת הפסקה, הפסקה ווייסט מען גייט ארויס די יארד און ס'איז קליין גאנץ מאה שערים איז קליין אבל כמה מנהלים התעלמו מבקשתינו איך זוך נישט קיין צרות כ'וויל נישט אויסזען ווי נחום ראזענבערג ביי מה גם שזה רק מקרים יחידים ס'איז נאר מקרים פון יחידים ואין צורך לעשות מזה עסק מ'דארף נישט מאכן פון דעם קיין עסק וגם אמרו זיי זאגן אויכעט שלא רוצים להזהר הילדים שלא יהי' להם פחדים הערט א מעשה איך קען נישט אנווארען די קינדער אז זיי זאלן נישט גיין דארטן אין קליינע געסלעך צו כדומה אז זיי זאלן נישט אויסגיין מיט די מענטשן. זיי זאלן נישט באקומען קיין פחדים, געהערט די די די רשעות, ובסוף החליט להשתיק את הדבר, האבן זיי מחליט געווען מען גייט שטיל מאכן די זאך, ובזה ממשיכים אותם אינשי דלא מעלי במעשיהם, און די מענטשן אינשי דלא מעלי זענען ווייטער ממשיך, ואנו יודעים שמדובר לא במקרים בודדים, אונז ווייסט מען, און מען ווייסט אז ס'איז נישט מקרים בודדים, אלא כאלה שמחפשים קרבנות, ס'דא מענטשן וואס גייען א גאנצן טאג זוכן קרבנות, ובגלל שלא מזהירים לא את ההורים ולא את הילדים, און וויבאלד מען ווארנט נישט נישט די הורים און נישט די ילדים, וכמה מהמוסדות לא עושים כלום להעמיד השגחה, און אסאך מוסדות טוען גארנישט צו שטעלן השגחה כראוי אזוי ווי עס דארף צו זיין, והציבור אינו יודע, דער ציבור ווייסט נישט, הם ממשיכים לעשות מעשיהם. וכמובן אי אפשר לפרט הכל והמבין יבין. סא מ'האלט אויף א וועג. ביי די וועי איך וויל ענק עפעס זאגן איך פאר יעצט אויף ארץ ישראל אי"ה די וואך און עטס קענטס מיך רופן איך האב נישט קיין מורא צו רעדן און נישט נאר דאס עטס קענטס אנצינדן מיין האטליין אין יעדן חדר עס איז זייער גוט סאיז א גוטע עדיוקעישן וכמה שביקשני שרייבט ער והתחננתי וויפיל כהאב געבעטן לפעול דבר לעצור את המגיפה מזאל אנהייבן צו טוהן מזאל ענדיגן די מגיפה לא הצלחנו והם מתעלמים ועוזרים להשתיק זיי מאכן גאר אלע וועגן אז ס'זאל שטיל זיין. אני משתומם על כך, על הפקרות כזו, איך וואונדער זיך אויף דעם הפקרות, ביי די וועי איך וויל דיר זאגן דער וואס ס'שרייבט עס איך האב דאס שוין געזעהן פֿופֿצן יאר צוריק איך האב געמאכט א מלחמה און ערגעץ האלט מען שוין דאס אז די נטורי קרתא האט עס געשריבן און מפרסם געווען וויל איך דיר זאגן דאס איז אויכעט מיין ארבעט נישט אפישעלי נאר בעקיף. איז אונז האמיר שוין דאס מחליט געווען מיט פופצן יאר צוריק וואס ס'גייט פאר. אבער כ'וויל דיר זאגן נאך א זאך. אפילו מ'וועט נישט אלעס ערלעדיגן, די גרעסטע בתי זונות אין ארץ ישראל אין ירושלים איז די זשופניק שוויץ. מ'האלט מיך אין איין קולן בחורים זיי גייען דארטן אינאסענטלי און איינער א חזיר שטופט זיך אין זיי אריין. און אין די מקווה'ס אויך, ס'דא דא זייער א הייסע מקווה און ס'דארט צייט ביז. מען קומט צו זיך און פלוצלינג באו! איינער האט אריינגעשטופט אין זיין אחור, איך וויל דיר בעטן א טובה, איף יו גאנא דא איט, דא די האול טינג, נישט א האלבע זאך, עניוועי, יעצט זאגט ער איך ווינדער מיך אויפן הפקרות כשמדובר בנפשות ישראל שחס ושלום לא ישחיתו אותם מען פארדארבט נפשות ישראל, והדין בזה שניתן להרוג את הרודף אחר חברו המחטיא, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, מען מעג אים אפילו הרג'נען, כמו הרודף אחר חברו להרגו, און דאס האט א דין ווי איינער וואס איז רודף אחר חברו להרגו ואף על פי כן שסע. קומט און מען מאכט א שווייג, ובזה נעשים שותפים לדבר עבירה, זעט אויס ער הערט אויס מיין האטליין, שברור לי שאם היו מזהירים את הילדים ואת ההורים ואת המנהלים, ווען מען וואלט ווען געווארנט די קינדער און די עלטערן און די מנהלים, היו משגיחים שכל הדרכים היו מצילים את הילדים, וואלט מען ווען געמאכט זיכער אז אלע וועגן וואלטן מציל געווען די קינדער, ואין לי מנוח מכל זה, דו האסט נישט קיין מנוחה, איך כאפ שוין מכות פופצן יאר פאר דעם, ברוך השם. ולכך אני כותב לכם שרייב איך אולי יתגלגל זכות על ידיכם יתעוררו יראי ה' להשתדל לעשות משהו און זיך צו מעורר זיין צו טון עפעס והשם ירחם אני מוכרח להדגיש שכל זה ידוע לי בבירור איך ווייס דאס בבירור מסתמא האט מען געטון פאר זיין אייגנס א קינד וחקרתי ובדקתי כל הענין איך האב עס חוקר געווען און בודק געווען וכל אחד יוכל לברר ווי יעדער קען עס אליינס מברר זיין.

איך פיל מיך גוט, איי פיל גוד אבאוט מייסעלף. ביי די וועי, ס'איז אויך דארטן דא א בריוו וואס דאס האט נישט מיט אונזער מלחמה אז בנות ירושלים אין בית שמש האבן גענומען, פון די עיריה האבן זיי גענומען א לאנד, די ציונים. כ'האב אייך געוואלט זאגן, זייטס נישט קיין בהמות, נעמטס וויפיל עטס קענטס, יעדער נעמט, אפילו סאטמאר נעמט, און תולדות אהרן נעמט דורכן נאמען זוויל, סאו. די זאך האט קיינער אונזער רבי'ן נישט געפאלגט, קיינער נישט, איין איד וואס כ'האב געקענט וואס ער האט געפאלגט איז געווען יאקאבאוויטש, ווען מ'האט געבויעט די מקווה אין בית שמש אין קרית רמ"א, איך האב עס געבויעט, איך בין געווען דער דעזיינער, איך בין דארט געווען ביים גיסן, ער האט נישט געוואלט נעמען פון די מדינה, זיי האבן געוואלט געבן דעם לאנד ווייל זיי האבן געגעבן פאר יעדע שכונה געבן זיי פאר א מקווה, און ער האט געזאגט איך וויל נישט, איך וויל באצאלן, האבן זיי געבעטן צוויי הונדערט טויזנט, שקל האט ער געזאגט ניין איך נעם א שמאי מ'האט גענומען א שמאי מ'האט עס געשאצט פאר זיבעציג טויזנט שקל האט ער געזאגט אזויפיל מיר ווערט וואס סאטמאר רב האט געזאגט מ'זאל נישט נעמען פון ציונים אבער דאס איבריגע ווער נעמט נישט היינט? ס'איז באלאני די גאנצע זאך. און ווער האט נישט גענומען? ווידערגוטמאכונג כאטשיג די רבי האט געזאגט מ'זאל נישט נעמען ארייט אויף דעם איז שוין געווען א היתר ווייל מענטשן האבן עס געדארפט האבן פאר געזונטהייט האט די רבי געזאגט מ'מעג אבער לאזטס אפ מיט די זאכן יעדער נעמט און עס איז נישט דא איין מוסד אין ארץ ישראל וואס עס קען עקזיסטירן ווען נישט דעס וואס די מדינה שטופט זיי אונטער דאס געלט. לאמיר לעבן ריאליסטיש. דאס איז וואס איך טענה. אז חזקל טייטלבוים מעג וואוינען מיט זיין שוועגערין, און דער אנדערער טייטלבוים משה אלי' טייטלבוים מעג מכשיל זיין בחורים, סאו איז, איך זאג דיך עס איז אידער אר, אדער טאר קיינער נישט אדער מעג מיר אלע. עטס האטס נאכגעלאפן וויזשניץ אלע יארן מיט אלע אנדערע חסידות'ער, מען נעמט געלט, מדינה, קומען דער פיליפס האט ער אויך דער פיליפס דער נואף, האט ארויסגעגעבן א דיקן ספר פרשת הכסף, איך וויל דיר זאגן, קען זיין דו ביסט גערעכט, אז צוזאמגענומען אלע שיטות, און דער רב האט געהאלטן אז מען טאר נישט נעמען אז ס'איז כח הפועל בנפעל, אבער די באדעם ליין איז אז יעדער נעמט, און שריי נישט נאך פאר יענעם, אדער טאר קיינער נישט אדער מעג יעדער, דאס איז וואס איך וויל מאכן קלאר. זיי קומען אלס אן, זיי באמבעדירן יעדן, דער איז א שייגעץ, דער איז אפיקורס, דער כורס פגורס ככורס, יא יא ס'איז גוט, עטץ נעמטס אויכעט און פארטיג. יעצט בנימין נתניהו האט געדארפט האבן א קאאלישן האט ער דאך גענומען די פרומע, און ער האט צוגעזאגט צו געבן הונדערטער מיליאנער דאלער פאר די ישיבות, כאטשיג די גאווערמענט האט געזאגט אז מען טאר נישט געבן וואטעווער ווייל זיי גייען נישט אין מיליטער צו כדומה, אבער ער לאכט זיך אויס, ער טוט וואס ער וויל און ער גייט געבן געלט. ווען נישט די מיליאנען וואלט מען נישט געקענט עקזיסטירן. יעצט דארפסטו פרעגן א קשיא, אויב מען טאר נישט נעמען און מען קען נישט אן דעם עקזיסטירן, נו, נו וואס וויל דער אייבערשטער פון אונז? דער תירוץ איז פשוט, מען קען יא עקזיסטירן. קען מען נישט עקזיסטירן אויף אזא לעוועל ווי מען עקזיסטירט. יעדער ראש ישיבה, יעדער מנהל און יעדער וואס איז איינגעשטעלט אין א מוסד גנב'עט און גנב'עט און גנב'עט פאר זיך, פאר זיך, פאר זיינע קינדער. מען האט יעצט געכאפט אז דער וואס ער פירט דארטן דעם גרויסע צדקה קאסע פון ארץ ישראל, האט מען געכאפט אז דער וואס ער פירט עס האט געקויפט זיבן אכט צו ניין דירות פאר זיינע קינדער. דאס איז וואס מען מיינט. ס'איז נישטא קיין ערליכע גבאי צדקות. קוק אהער, דער מונקאטשער האט דאך גע'גנב'עט מיליאנען אלע יארן, דער סקווערער האט גע'גנב'עט מיליאנען אלע יארן, ר' מאטעלע גנב'עט מיליאנען אלע יארן, יעדער גנב'עט און לייגט אוועק פאר די קינדער און פאר די אייניקלעך, דאס איז וואס מען מיינט. ס'איז נישט די פשט דו האסט א מוסד צו לערנען תורה, איז דו האסט א מוסד ס'זאל אויסהאלטן דיין משפחה, די אייניקלעך און אור-אייניקלעך עד סוף כל הדורות. א יעדער איז אריינגעפאלן אין דעם חרם אז מען טאר נישט גיין ארבעטן. וואס וואלט דען געווען שלעכט ווען ר' מאטר'ס קינדער און אייניקלעך ווערן טישלערס און שניידערס און סטאלערס און באס דרייווערס? ניין מען טאר נישט. די איינציגע זאך וואס די רבי'שע קינדער מעגן האנדלען, בפרט נאך די וויזשניצער אייניקלעך, איז מיט עיט קעי פאליסיס. און אז מען לעבט אויף אזא סטענדערד פארשטייט זיך אז די סוף איז אז מען מוז גנב'ענען. און נאכדעם איז כח הפועל בנפעל.
יעצט וואס האט דאס געמאכט אז מ'האט גענומען געלט פון די מדינה? למשל נעכטן האט מען גענומען א אידיש מיידל פון אלעד, מ'האט זי אויפגעפיקט ווייל זי איז שוין געווארן אַכצן יאר אלט און זי האט נישט גענפערט פארן לשכת הגיוס, איז דער סוף גייט אזוי זיין, די ראש ישיבות גייען פאקעטן געלט אונטערן טיש, און די מיידלעך מוזן גיין אין צבא ווייל מ'נעמט דאך געלט. און די סייקל איז אזא ווישעס סייקל אז דער סוף גייט זיין אז מדינת ישראל גייט אונטער גיין פון זיך אליינס אן א באמבע, וואטש ענד סי, אזוי ווי דער קאמוניסט איז אונטער געגאנגען אן א באמבע אזוי גייט ער אויכעט אונטער גיין, איך רעד באלד באריכות וועגן דעם, ס'איז א סעלף דיסטראקטינג קאנטרי. יעצט אין פערגוסאנס מיזורי איז געווען צו די יאהרצייט פון די. פאריעריגע פראבלעם וואס מ'האט געשאסן אן עפריקען אמעריקען, מ'איז זיך נאכאמאל צוזאמגעקומען, מ'האלט זיך אינמיטן שלאגן ווידער מיט די פאליס, מ'שיסט, ס'גייט פון אלע זייטן. דער אמת איז איך נעם נישט קיין שטעלונג ווייל איך בין דאך נישט דארט געווען, איך ווייס נישט וואס ס'איז געווען, נאר איך האב געזאגט אז טאמער געשעהט דאס איז א סימן אז זיי זענען זייער אנגעווייטיגט די שווארצע דארט, און איך הער, איך ליין דאך אין די צייטונג און איך הער אויף די בלאג, זיי זענען זייער אנגעווייטיגט. די זעלבע גייט געשען אמאל דא מיט טשיילד סעקשועל אביוז, איך זאג דאס פאר די גאווערמענט, איך רעד צו זיי אפען, וואן דעי עסטו זעהן אז מ'וועט קיינמאל נישט מער גיין אין קאורט, ווי וועט מען גיין? מ'וועט נעמען אז מ'וועט ווערן וועדזשעלענטיען. וויפיל קען א מענטש צוקוקן אזויפיל שייגעץ שטיק? מ'נעמט א מענטש ווי משה מנחם טויבנפעלד, אלרייט זאגסטו אז דער בחור און דו רעדסט אויף דעם בחור צאם כל דבר אסור ממילא משה מנחם איז דער צדיק, פיין, פיין, און וואס איז געשען מיט ר' באָדענהײמער, גבֿריאל באָדענהײמער האָט דאָך מודה געװען. און װאָס איז געשען מיט מאַליק, װאָס מע האָט אים געכאַפּט הײסערהײט על חם נעמען זעקס בחורים אין אַן עקס-רעיטעד מוּװי האָטעל? און װאָס איז געװען מיט דעם אַנדערן פֿאַל דאָרטן אין מאָנסי, מיט דעם באָס-דרײַװער שלמה ערפּס? און װאָס איז געװען מיט דעם אַנדערן, דעם רוקח, װאָס די פּאָליס האָט אים געכאַפּט אַל חם? ווי ער מאכט מציצה פאר א בחור אין די קאר, אלעס האט מען געלאזט וואקן, אלעס איז אז קיינער האט נישט קיין קרעדענטשעלס, ס'איז א דזשאוק. יעצט קאלט אריין נאכאמאל די זעלבע פרוי, איך וויל נישט האבן מיט איר קיין מגע ומשא, זאגט זי, אה, איר מעגט מודה זיין על האמת. נאכאמאל, דאס איז א ספק השקול, צו ס'איז אמת צו נישט ווייסט קיינער נישט, נישט איך ווייס און נישט איר ווייסט. איך האב נאך דריי וואס האבן מיר געזאגט ווען איך בין געווען אין פרידוואלד מיט מיין טאטן הריני כפרת משכבו, עס איז געווען יום כיפור, און דער ר' שלום שפערלינג וואס ער איז דארטן דער משגיח האט געבעטן די סקווערע בחורים אז זאלן קומען פשוט יום כיפור ער צו צושטעלן דעם טעלעוויזשען זאלן קענען וואטשן די באל געים אבער נאר איין זאך זאלן זיי טון זאלן פאסטן און ס'זענען געקומען אפשר פערציג פופציג בחורים אן ענד אף געקומען געגאנגען יעדער האט זיך צוריק געהאלטן פון צו עסן. און יעדער איינער האט גערעדט, און איך האב גערעדט מיט אלע, און זיי האבן מיר אלע פארציילט, איך האב נאך דריי מענטשן וואס האבן געזאגט אז משה מנחם איז א חזיר, סאו ווייל דו ווילסט הערן אז ער איז נישט קיין חזיר זאל איך מודה זיין? אזוי האט מען דיך דאך געברעינוואשט, דער אלטער סקווערער רבי האט ענק ארויסגענומען אין וואלד אזוי ווי די קיען, האט ענק געגעבן גראז צו עסן און מען האט אנגעהויבן צו גלייבן וואס מען האט געוואלט. און נאכדעם אז ער איז געשטארבן און ס'איז געקומען דער זון, איז ער אויך געבליבן דער צדיק הדור, ס'איז צרות ווי א בארג. און דאס איז וואס איך טענה פאר די גאווערמענט, ס'וועט נישט נעמען לאנג, מיר האט שוין געזאגט איינער, א אינגערמאן, ער זאגט ווען איינער טאטשט מיין קינד, איך גיי צו נחום ראזענבערג, איך גיי גראד און איך מאך יענעם די זאך, ניין ניין ניין ס'וועט נישט אנהאלטן לאנג, דאס איז א צרות רבים. און איך וויל אייך פרעגן נאך א זאך, די אלע וואס זיי נעמען זיך אן, זיי קאלן אפ, כ'האב הונדערטער קאלס, איך וויל נישט ארויפלייגן אלע, איז אלע זאגן זיי, יא, משה מנחם דער צדיק, איך וויל דיר זאגן עפעס, נו משה מנחם איז א צדיק, כ'וועל דיר זאגן ווער ס'איז נאך א צדיק, הערשי ברייער איז דאך אויך געווען א צדיק אלע יארן, איך בין אריין צום רעבן האט עס דער רבי נישט געגלייבט, דער רבי האט געזאגט ס'איז נישט אמת, מיר האט ער עס געזאגט דער שייגעץ דוד'ל, און כ'וועל דיר זאגן א סוד, דוד'ל איז אויך א צדיק. דער טאהשער רבי, מיילעך, דאס איז דעם היינטיגן רעבנ'ס זיידע, פלעגט יעדן רופן צדיק.

איז אלץ צדיקים, אזעלכע צדיקים וואס זיי טוען אלע מעשים. ניו. די עדה החרדית געט א הכשר אויף א פלאץ, ווער ס'איז באקאנט אין ארץ ישראל ס'איז דא א כפר הנופש הייסט חפץ חיים, איז דארטן איז דא די מזכירה די סעקרעטערי הייסט. גברת היידא. און ס'איז דא דארט א איד וואס איז זעכציג יאר אלט האט זיך געגעט פון זיין ווייב און. ער איז געווארן ער האט געטון א שידוך מיט די מזכירה, די פראבלעם איז אבער אז די מזכירה האט נאך נישט קיין גט און זיי וואוינען שוין אינאיינעם מיט פיר קינדער און מען זאגט פאר די עדה החרדית און זיי זאגן ליסן די געלט איז דא זיי צאלן הכשר געלט דעטס אלל ווי וואריד אבאוט איז א דרייסיג יעריגע ווייב אן א גט וואוינט מיט א זעכציג יעריגן איד און ס'האט א הכשר פון די עדה דארט אין דער פלאץ דער כפר הנופש שטעל דיר פאר נאובאדי רילי קעירס ענימאר. יעצט ווער איז דער איד? איז אזוי ס'איז דא א מסעדה ציפורה. מלון ציפורה און כפר הנופש חפץ חיים אלעס געהערט צו דעם איד און אויכעט ער האט שערס אין מלון וויזשניץ איז למעשה האט מען עס געזאגט פאר שרול הגר המצרי עס איז די צווייטער הגר המצרי פון ארץ ישראל שרול האגער פון ארץ ישראל האט מען אים געזאגט האט ער געזאגט ליסן ס'איז דא א הכשר פון די עדה איך מיש מיך נישט אריין קיינער זוכט היינט נישט זיך צו מישן פארוואס ווייל יעדער מיינט אז מ'וועט לעבן רואיג טאמער אז מ'וועט זיך נישט מישן געגאנגען דער אייבישטער האט געגעבן אזאלכע מכות פאר שרול האגער פאר ער איז געווארן רעבע ער זאל זיך אויסלערנען אז מכות עסטו כאפן צו די ביסט רעבע צו נישט און אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה דאס וואס מענטשן קוקן צו מיין מצב וויאזוי מען האט מיך צוקלאפט און צושלאגן און צושטויסן און דערנידריגט דאס איז געווען אין מיין מזל נאר ס'איז געווען א חסד פון הימל אז מען האט עס מיר געגעבן על דברי תורה. וואס זיי קענען ראטעווען כלל ישראל די קינדער, אבער ווען איך טו דאס נישט וואלט איך אויך אזוי אויסגעזעהן, דאס איז אין געווען אין מיין מזל, דאס הייסט אין מזל לישראל, מען רעדט דאס איז געווען אין מיין פלאן ווען מען האט מיך אראפגעשיקט אויף די וועלט, סאו דו קענסט נישט אנטלויפן פון די צרות, סרול האגער'ן האט מען געפייניגט כמעט צוואנציג יאר פאר גארנישט, כדי אז נאכדעם זאל ער זיין מוכשר ער זאל נישט מורא האבן צו זאגן זיין מיינונג, איז ער געווארן אינגאנצן צודרייט, ער זעהט אז ס'איז בעסער צו זיין צו לעבן. מיט שלום ווי אז מען זאל אים נאכלויפן, אדער ער איז פשוט נישט גענוג קלוג צו פארשטיין. נאכדעם איז דארטן דא א חזר אין וויזשניץ כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם יידל זאלדאן ס'איז א מנוול שוין יארן יארן ער איז אלט זעכציג יאר און טשעפעט בחורים יעצט איינער האט מיר געזאגט אז אין מלון וויזשניץ די וואך שבת א אינגערמאן האט עולה געווען לתורה האט ער אים געטאטשט ווי מען טאר נישט, און קיינער וועט נישט זאגן גארנישט. ס'איז דא נאך איינער וואס ער געהערט צו מענדעלע חזר, דאס איז די ברודער פון סרול אין ארץ ישראל, און ער הייסט הערש לייב הענדלער, א חזר א מניוול, שוין איך ווייס שוין פערציג פינף און פערציג יאר אז ער איז מכשיל בחורים, און ער קומט. קענסט אים נאכקוקן אין מקווה, ער קומט אריין, ער שטעלט זיך קוקן צו יעדער איז גע'מל'עט, ער קען זיצן און שטיין אין די מקווה א שעה און וואטשן יעדן, און כ'האב שוין געזאגט רב לאנדא, כ'האב שוין געזאגט פאר דיר יא, מ'טאר אים נישט לאזן אין די מקווה, זיצט ער נאך יעצט אויכעט, ער קוקט, וואס קוקסטו הערש לייב, ביסט דאך אן אלטער חזר, האסטו שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, וואס ווילסטו יעצט? אנבעליוועבל, און קיינער זאגט גארנישט. ס'ארויסגעקומען יעצט א ווידיאו זייער א שיינע פון די מוהרא"ש ר' לעזער שלמה שיק. איז רעדט ער, ער רעדט נישט ספעציעל וועגן איינעם, נאר די אלע שלום בית מאכערס, זאגט ער אזוי, ממה נפשך, וואס א רעכט האט ער צו מאכן שלום בית, האט ער קרעדענשעלס, ווער איז ער, זאגט ער, קודם כל זאלסט אריינקוקן אין דעם רבינ'ס ספרים, מיינט ער אין ר' נחמנ'ס ספרים, דארט שטייט אסאך וועגן שלום בית, ער רעדט אסאך וויאזוי מען זאל זיך אויפירן אין שטוב. נישט זיין קיין חיה, זאגט ער, און ווידעראום לאידך גיסא טאמער נעמט ער געלט עט ער דאך מאכן זיכער ס'זאל נישט זיין שלום בית, ער זאגט עס אזוי זיס, עט דאך וועלן מאכן געלט, עט מאכן שלום בית בלייבט ער דאך אן א געלט, עניוועי, דאס אלץ די שלום בית מאכערס איך בעט יעדן גיי צו א פראפעשענעל און גיי אויכעט נישט דארטן וואו ס'איז דא יחוד און ס'זאלן גיין א מאן צו א מאן און א פרוי צו א פרוי. זיי האבן יעצט ארויסגעגעבן פון משה מנחם טויבנפעלד א. טעיפ וואס ער האט געזאגט מיט אסאך יארן צוריק. והוי דן את כל האדם לכף זכות, סאו משה מנחם גייט דן את משה מנחם לכף זנות, יו נאו די טרוט. אין קרית מלאכי האט זיך ארום געדרייט א פעדעפייל וואס האט מכשיל געווען אסאך קינדער, דרײַ און דרײַסיק יאר אלט געווען, ער האט געגעבן קענדיס פאר די קינדער, יעצט האט מען אים איינגעזעצט ווייל ס'דא אסאך קינדער וואס זענען געקומען קעגן אים, קרית מלאכי דאס איז חבד. דאס איז ווי וועכטער איז רוף. איך וויל אים געבן א מעסעדזש, מ'זאל וואטשן די קינדער, מ'זאלס אנזאגן מען זאל זאגן דרשות, נא דו ווילסט איך פאר יעצט אויף ארץ ישראל קען איך קומען זאגן אפאר דרשות, איך רעד היברו אויך. יעצט דער רב שיינבערג דער פון צפת איז אין תפיסה און ער זאגט ער וויל טון תשובה. ער זאגט דער דילטשע אבער ער זאגט כ'האב גארנישט געטון, ער זאגט לא באלתי כ'האב נישט געטאטשט קיינעם, אבער ער וויל טון תשובה, אזוי א פנים טראגן מיר אונז, אונז קומען ראש השנה צום יום הדין און וואס זאגן מיר אונז האמיר גארנישט געטון באט ביי די וועי אונז ווילן מיר טון תשובה, ס'איז א געלעכטער. סקווער האט ארויסגעגעבן א בריוו דער רויטער מעכל שטיינמעץ האט גע'פסק'נט אז טאמער איינער האט א סמארטפאון מען צוברעכט עס אים דעמאלטס איז מען נישט מחיוב צו באצאלן ווייל ער גייט יעצט מיט מיטן שוואונג ווייסטו גייט דער שוואונג גייט אזוי ווערט עס שוין א הלכה, מען דארף צו יענעם נישט באצאלן, אפשר מעג מען יענעם הרג'ענען אויך. און נאכדעם וועט דא עס ווערט ארויסגעגעבן נייע תקנות אז אמאל האבן זיי געזאגט אז מען מעג יא האבן געוויסע סמארטפאונס פאר פרנסה צו וכדומה אבער יעצט על פי הוראת בית דין טאר מען שוין גארנישט. כ'וועל נאכאמאל מסביר זיין פארן בית דין און פאר גאנץ סקווער. וועי. ביפאר ס'איז געווען סמארטפאונס מיט אייפאונס מיט אינטערנעט האט מען שוין מאלעסטעט און גערעיפט און געהאט משכב זכר און מ'האט געוואוינט מיט מיידלעך און מ'האט זיי אימפרעגנענטעט אין די שטאט סקווער. אונז ווייס מיר אלעס סאו באהאלטס נישט דאס. קענטס ענק שלאגן אויף אייפאונס און סמארטפאונס אבער זאגטס אויך ארויס מ'טאר נישט טאטשן קינדער, מ'טאר נישט וואוינען מיט בחורים, טאר נישט מאכן משכב זכר, און שרייבטס אריין, און דאס איז מחייב אפילו הערשי ברייער, און אפילו אלע נאנטע פונעם רבי'ן און משה מנחם טויבענפעלד אינקלודעד. יעצט די דזשואיש קראניקל אין ענגלאנד האט ארויסגעגעבן אן ארטיקל יעצט אז ס'איז דא איינער וואס ער איז א קאנוויקטעד פעדאפייל וואס ער האט דריי ברידערס האט ער אביוזד בשעת ער האט גערעיזד טשעריטי וואס ס'פייט טשיילד אביוז. האהאהא ער הייסט מיסטער עטערסאן דרײַ און דרײַסיק יאר אלט ער איז געווען אין דזשעיל אין אמעריקע אין טוועני טען פאר פֿינף יאר ווען מ'האט אים געטראפן גילטי אויף פערפארמינג סעקס עקטס אן טרי בויס אנדער די עידזש אוו טוועלף ער האט אויך געארבעט ביי א סקול דא פאר גערלס אין אמעריקע אין יער טו טאוזענט עיט, און ער איז אויכעט עוסק געווען אין רעיזען געלט, סאו מ'דארף וואטשען וועם מען נעמט אריין. יעצט איינער וואס הייסט באראנאדא איז א ספאוקסמאן פאר די סקול האט געזאגט אז זיי דאנקען מוראדיג שטארק פאר די דזשעי סי, די דזשואיש קראניקל, אז זיי האבן עס געברענגט צו זייער אטענטשען, און זיי האבן געזאגט אז די צדקות, די טשעריטיס, האבן זיי רידזשעקט. יעדע פעני וואס דער מיסטער עטערסאן האט גערעיזט. יעצט וויל איך ענק זאגן, ס'איז דא א תשובה נודע ביהודה ווי א איד א גרויסע תלמיד חכם האט געוואוינט מיט זיין שוויגער דריי יאר פאר די חתונה נאכן ס'איז געווארן זיין איר איידעם און נאכדעם האט ער זיך מיישב געווען ער וויל תשובה טוהן שרייבט די נודע ביהודה אשרי לו אז זיין תורה האט אים בייגעשטאנען אז ער זאל תשובה טוהן דא די א בחור

איך בין דער מוחל, איך האב מיט דיר גארנישט, האסט יא געשאלטן נישט געשאלטן, איך האב אן א בולעט פרוף וועסט עניוועי, באט וואס כ'האב דא געוואלט זאגן איז, די צווייטע זאך איז דו דארפסט דיך ארויסלערנען דא ווייל דו האסט געטון אסאך פעלערס אויסער דעם וואס דו האסט מיך באליידיגט, האסט גענוצט א נאמען אז דו ביסט מיין קאזין בשלום'ס אן אייניקל, דאס הייסט האסט געוואלט יענעם אויך באגראבן, ווייל יענער נעמט זיך אן שטארק פאר מיין ארבעט, ווייל ער ווייסט נעבעך די מצב, און למעשה האסטו גענוצט א פאלשן. דעסקריפשאן, דו האסט געטון אסאך עבירות אראונד ענד אראונד אויך, יעצט ביסטו מחויב איבערצובעטן די אלע מענטשן וואס דו האסט גענוצט זייערע נעמען, און איך וויל דיך אויסלערנען אויף להבא אין די פיוטשער זאלסטו געדענקען, די רבי, די וויזשניצע רבי שטייט דאך שוין ווי מען זאגט כפסע בין החיים ובין כ'וויל נישט זאגן און וואס גייט זיין. עס גייט זיין נאכאמאל א מלחמה, נאך צען פופצן יאר וועט מען זיך שלאגן אזוי ווי מען האט זיך געשלאגן ר' מוישעלע, ר' מאטעלע, געדענקסט די אלע זאכן? דא וועט זיין נאך א ארגערערע מלחמה ווייל אלע וואוינען דא, די קינדער, רוב על כל פנים, און זענען אלע גרויסע לוחמים, זיי האבן זיך דאך געלערנט ביים טאטן, צו זיין א שלעגער, איז למעשה זאלסטו געדענקען איין זאך. דו זאלסט עס געדענקען, זאלסט אנזאגן פאר אלע דיינע ארום און ארום, מיש דיך נישט אין מחלוקת, ווייל דו וועסט נאר באצאלן א ביטערע פרייז. דאס וואס איך מיש מיך אין מחלוקת, דאס איז נאר ווייל איך וויל ראטעווען די קינדער, ווען נישט, איז נישט דא די געלט אין די וועלט וואס דו וואלסט מיך געקענט אריינמישן אין מחלוקת. און קוק, דער בעלזער האט זיך איבערגעבעטן נאך פינף און צוואנציג צו דרייסיג יאר, משוגע צום. טויט אזא וועלטי מען מיט אלעם מיט אזא נאמען בעלז געהאט א פראבלעם מאכנובקא בעלז און גאנגען מ'האט צוהאקט די פיס פאר מענטשן מ'האט געטוהן כל דבר אסור היינט בעט מען זיך איבער סאו געדענק איין זאך ר' מאטעלע'ס קינדער וועלן נאך מאכן אמאל שלום ווייסט ר' הערשעלע האט א זוהן וואס אביש האט נישט געלאזט באגראבן בעריש'ן לעבן טאטן, אבער דער זון זיינער, דער וואס איז היינט אין מאנסי און ער רופט זיך פינקי רבי אין מאנסי, כ'האב אים שוין געהאט אויפן האטליין פאריגע וואך אז ער איז א מאלעסטער, ער איז א טשיילד מאלעסטער, ער איז א חזיר, אבער ער איז געגאנגען צו אביש און ער האט געזאגט ליסן, וואס דו האסט געהאט מיט מיין טאטן אינטערעסירט מיך. און די זעלבע גייט זיין, ר' מאטעל'ס קינדער וועלן זיך משדך זיין צווישן זיך, זענען אלע רייך, ס'פעלט זיי גארנישט, זיי דארפן נישט דרייוון א באס פאר פרנסה, אפילו זענען קאליקעס און נישט ערליך,

די ערשטע זאך איז ברעיקינג ניוז אז ס'דא עפעס א מלמד פון סערעט וויזשניץ חיפה, זעהט אויס דער רבי געשטארבן, ביז יעצט האט ער מגין געווען און יעצט איז שוין נישט דא ווער ס'זאל מגין זיין, עניוועי איז דא דא דער סערעט וויזשניץ חיפה א מלמד וואס ער הייסט לעווי, ער פופציג יאר אלט, זעקס קינדער זענען געקומען זיך באקלאגן אויף אים, מ'האט אים געגעבן צוואנציג יאר תפיסה אין ארץ ישראל, און מ'האט אים געקנסעט מיט צוויי הונדערט טויזענט שקלים. אויף קנס. סא ס'פארט, ס'פארט רבותי ס'פארט. יעצט איז דא נאך מער אינטערעסאנטערערע ברעיקינג ניוז נאר ס'איז אביסל לענגער האב איך קודם געזאגט יעצט ס'איז דא אין די וויי נעט עטס ווייסטס וואס דאס איז דאס איז אזא צייטונג וואס ווערט געדריקט פון ידיעות אחרונות אויפן אינטערנעט אויף עברית און ס'איז דא אויף ענגליש ס'איז א עמטליכע צייטונג אין ארץ ישראל. שטייט ישיבה ירושלים נודעין נהלל מהלל שטייט דא אזוי, כ'על עס ענק זאגן בקיצור, ס'דא א א רב וואס ס'דא אויף אים א חשד אז ער פלעגט נעבעך געבן טיפולים פאר די קראנקע פרויען ווייסט צובראכענע פרויען, און ער פלעגט צו זאגן אז ער נעמט ארויס פון זיי רוחות רעות, איינער פון די חשובסטע רבנים וואס איז דא אין ירושלים. און מען האט אים יעצט איינגעזעצט אז ס'דא תלונות פון פרויען אז ער האט מיט זיי געזינדיגט, ער האט געמאכט מיט זיי זנות, אזוי ווי חזקל טייטלבוים האט געמאכט מיט זיין שוועגערין די זעלבע זאך. עניוועי, למעשה ער טענה'ט פאר די משטרה אין ארץ ישראל וואס זיי האבן אים איינגעזעצט אז ער ווייסט באמת נישט וואס מען וויל פון אים, זיי זענען געקומען פאר העלפ, און ער האט זיי געוויזן ספרי קבלה וואס דארט שטייט וויאזוי ער טרייבט ארויס דעם רוח, דאס טייטש אזוי אז ער וועט אריינלייגן זיין ערבה צו זיי דארט ווי מען טאר נישט, וועט דער רוח ארויסגיין פון זיך אליינס, און ער האט זיי געוויזן אין די ספרים ווי ס'שטייט דאס אלעס, ספרי קבלה, און ממילא זאגט ער ער האט קיינמאל נישט אנגערירט א פרוי אדער געוואוינט מיט א פרוי אן דעם.

שר שלום נחמייני, ער רופט זיך באבא אלי באבא, און ער איז פון תל ציון, ער איז זיבן און פֿערציק יאר אלט, און ער האט זיך געפנט א גרויסן הויף, א חצר, אזוי ווי די אבו חצירה'ס, די זעלבע גארביטש אלל אווער, איז א אפנים, ער האט זיך געפנט א גרויסן חצר און ער האט פרובירט אנצו ער האט אנגעהויבן מיט זיינע מעשות, און עס איז געקומען גערעדט פרויען קעגן אים. און דאס וויל איך האלטן אין איין מסביר זיין פאר די פרויען און זיי פרעגן מיט וואס א רעכט האסטו צו גיין צו א בעל מקובל און צו צו א חכם, דו זעהסט דאך זענען אלע פעיק פאוני פראוד, זענען אלע זונים, דא האט מען געכאפט דעם מילכיגן, דעם חלבן, מיטן חלמון, מיטן הארציון, מען כאפט דאך יעדן, רבותי דער איז נאט וואן קלין וואן, מען האט אפילו געכאפט חזקל טייטלבוים, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, שטעל דיר פאר. און ער זען ער וועט ווייטער בלאזן שופר אין קליימער און ער וועט ווייטער דאווענען פארן עמוד און ס'וועט נאך זיין משוגעים וואס זאלן אים נעמען פאר א ברית אויכעט ער זאל זיין מוהל. איר כאפט עס נישט? דאס וואס ער האט געטאטשט די שוועגערין איז נישט די ערשטע מאל מען כאפט קיינמאל נישט ביים ערשטן מאל. ווער ווייסט ער קאלעקטעט רענט דארטן ביי זיינע פינעף אפארטמענטס וואס ער האט נאר ארטיסטן ווער ווייסט ער וואוינט נישט מיט זיי ווער ווייסט ער ברענגט נישט אן קרעץ און מגפות אויף כלל ישראל. יעצט איז דא נאך א מעשה ס'איז נאך מער ברעיקינג ניוז. ס'דא משפחה אין ארץ ישראל וואס זיי הייסן שטיינהארטער, ס'איז א משפחה פון פיר ברידער, איינער האט גארנישט צו טון מיט די אלע כלי קודש, ער איז אין בית שמש, ער ארבעט פאר פרנסה, נאכדעם איז דא א צווייטער וואס איז אין בני ברק א ראש ישיבה, ער הייסט אריה דוד.

יעצט צי דאס איז אויפן פריעריגן ראש ישיבה וואס ער האט אויפגעגעבן צי דאס איז אויף יידל ווייס איך נישט, איך נעם דיסקלעימערס אבער ס'וועט ארויסקומען אונז וועט מיר וויסן ביז אפאר טעג. יעצט דער יידל ער איז א פסיכאלאג אן א לייסענס, כ'האב אמאל געשיקט א בחור צונעם, געהאט מענטל פראבלעמס אבער כ'האב אים געזאגט פרעג אים קודם צו ער איז לייסענסד האט ער געזאגט ניין ער האט פסיכאלאגיע ער איז געבוירן מיט דעם, דער בעלזער רב. רירט זיך נישט אן אים און זיינע מוסדות, אלע דעסיזשענס פון חינוך ווערט געמאכט דורך אים, און דער בעלזער רב אליין נוצט אים אויך, בעלזער רב איז א קראנקער מענטש, און ווען דו קענסט עס זען וואס דאס הייסט מזל ער האט געקענט צושטעלן אזא אימפעריע ווען ער איז א חולה רוח, האלבוועגס, סאמטיימס, דיפרעסט, און עווריטינג, און זיין זון ר' אהרן מרדכי איז א מאלעסטעד טשיילד, ער גייט אויכעט פאר העלפ צו אים, מיר האט דערציילט דער וואס איך האב אים געשיקט צו אים, האט ער געזאגט בשעת איך בין דארטן געווען, איז ר' אהרן מרדכי אויך געקומען פאר טיפולים פאר העלפ. עניוועי, דאס האב איך נאכנישט ארויס פונקטליך ווער דער שטיינהארט איז, איך מיין וועלכע פון די ברידער זיי זענען, אבער עז די טינגס וויל דעוועלאפ וועל איך עס האבן ארויס, און איך זאג יעדן איינעם, רבותי, ס'איז א שעים, שטעל דיר פאר ס'דא, היברו יוניווערסיטי האט ארויסגעגעבן א, אין זייערע מינוטס יעצט, א געזעץ, ס'דא מיידלעך וואס זיי ווילן האבן א בעסערע מארק, זיי גייען אריין צום פראפעסאר, מ'לייגט זיך צו אים, מ'לייגט זיך מיט אים, צו אים, עניוועי זיי האבן געכאפט צופיל זנות, האבן זיי געזאגט אז טאמער א פראפעסאר רעדט צו א סטודענט מיט א צוגעמאכטע טיר, זאלן זיי וויסן דעי פייער דעם פראפעסאר. פארשטייסט? ביי אונז אין ישיבה איז נאכנישט דא אזא געזעץ. איר זאלט אויך וויסן אז ס'פארט זייער גוט די מלחמה קעגן דעם וואס מ'גנב'עט געלט פון די קינדער און מ'לערנט נישט מיט זיי, מ'האט סובפינעט יעצט נײַן און דרײַסיק ישיבות, און למעשה איך האב אים געזאגט איך וואלט עס נישט געגאנגען זיך שלאגן ווייל איך האלט אז מ'קען נעמען GED אויכעט אונז זע'מיר קיין עין הרע אן עם חכם ונבון מ'לערנט בבא קמא ובבא מציעא מיט אלעם, מען האט א שכל הישר, נאר אז יענער האט זיך געשלאגן, איך האב נאר צוגעהאלפן פאר איין זאך ווייל איך האב געוואלט מען זאל לערנען סעקשועל אביוז אויך, ווען די ישיבה זאלטן מסכים געווען צו לערנען די דעוועלעפמענט אוו די באדי פון א יונגל און פון א מיידל, אזוי בכתוב לאה און בכתוב קרועה, וואלט איך ווען גארנישט געטון, איך וואלט געזעסן שטיל, נאר אזוי אז איך האב עס עניוועי נישט געטון אפישעלי, נאר יענער האט ארויסגעהערט מיינע טענות און ער האט געהאלטן אז ער וויל עס האבן פאר עדיוקעישן וועגן דזשאבס.
אה, ליסן, איך האָב נישט געשטערט, כ'האָב הנאה. זיי זענען געגאַנגען, זיי האָבן גענומען יעצט דעם עזרא פרידלענדער, דער ימח שמו'ניק, דעמאָלט ווען ס'האָבן זיך געשלאָגן פאַר קינדער-רעכטן, איז ער אויך געקומען פון וואַשינגטאָן, ער איז אַ ליעזאָן, ער איז געקומען מיט אַ סטעיטמענט, ס'איז נישט דאָ ביי אונדז גאָרנישט, קיין מאָלעסטינג, ס'איז נישט דאָ וואָס, הע, ביי אונז איז אבער נישט דא אינטערקאמס אויך נישט וואס מ'זאל אויסהערן, דער גבאי זאל אויסהערן די צרות פונעם מענטש און נאכדעם אריינגיין צום ליסקער רבי'ן, און ער האט שוין געוואוסט אלע צרות און געגעבן ברכות און ארויסגע'גנב'עט געלט פונעם עולם, און אונז האב מיר אויך נישט א רביצין וואס האט געזאגט אז דער דעברעצינער רב איז געווען מאכן איר מקווה, איך האב געזען ס'איז געווען פסול לכל הדעות, האב איך געזאגט ביסט א ליגנער, כ'האב אפגעקאלט דעברעצינער רב זאגט ער אים מעולם לא הייתי ולא ראיתי מקווה במאנהעטן, יא ס'איז גוט, און פרידלענדער דו פארסט גוט. דו געראטסט אריין

אז מען האט אפגעגנבעט געלט פונעם עולם מיט לגיונות, און מען האט זיך גערופן רבי, און מען האט געקויפט ריעל עסטעיט, קאם אן, ליסען, יו וואנא פעיס די פעקטס? אונז קען מען אסאך רעדן, נאר סע, און איך איגנאריר דיך ווייל דיין סטעיטמענט מיינט ביי מיר גארנישט. פונקט ווי איינער זאגט מיר, דער טאטע וואס האט איינגעזעצט דעם דאסקאלאוויטש, ווען איינער פון פאפא האט אים געזאגט, יא, דאסקאלאוויטש איז זיך געקומען צו גיין זיצן. אדער ווער ביסטו זאלסט אים איינזעצן? שרייט ער, ס'הייסט ווער איך בין? איך בין דאך די טאטע פונעם וויקטים, האט דאך מיין קינד אפגעהארגעט. נו, סאו יעדער פרעגט ווער ביסטו? ווער ביסטו? ווער איז געווען פנחס בן אלעזר? אפילו נישט געווען קיין כהן? מ'האט ווען מ'האט געמאכט די כהונה איז ער שוין געווען געבוירן. ווער איז ער געווען? אזוי האט מען אייביג געזאגט. ווער איז ער מען? פיט פיט געשעפ פיט פיט פיט פיט פיט פיט. דאס איז אונזער סיסטעם. מען דיפעימט יענעם, ווער ביסטו? וואס הייסט ווער ער איז? עס טוט אים וויי, מען גנב'עט געלט אויף די קינדער'ס נעמען, און מען געט זיי נישט עדיוקעישן, און יעצט וויל איך ענק זאגן אז איך ארבעט שוין איבער צוויי יאר, די זעלבע ווי אונז ארבעט מען וועגן די עדיוקעישן, ארבעט איך שוין איבער צוויי יאר אז מען זאל אפשטעלן דאס ארויסווארפן פון בחורים אויכעט, און פון קינדער, וואטש ענד סי ווען אונז עמיר האבן א סוקסעס, און די גאווערמענט עט אנהייבן צו סאפינען יעדע ישיבה פארוואס זיי ווארפן ארויס בחורים, אוי עט עטס ענק עסן די יארן און עטס עטס אויך פרעגן ווער איז נחום ראזנבערג, נחום ראזנבערג איז ווער ס'האט אפגעשטעלט די זנות, ס'האט עס אפגעשטעלט, ס'האט עס געמאכט סלאוער אביסל, און עטס עטס מיר נישט פרעגן ווער איך בין, עטס ווייסט ווער איך בין? לאמיך אויסרעכענען, כ'האב געמאכט פֿינף און צוואַנציק מקווה'ס אין אוקריינע, און אין יעדע שטאט האביך דארטן א א שיקסע האר, און מיט יעדן האביך זעקס און צוואַנציק קינדער, וואס? ווער איך בין? דרעטליגע סאקמערע חיות נעמען עזרא פרידלענדער שמוציאנס וואס עטס זענטס. איך זאג ענק ס'עט קומען א צייט ווען ארויסווארפן א יונגל אדער א בחור פון תלמוד תורה אדער א מיידל פון סקול עט מען אפשטעלן אלע פראגרעמס אונז ארבעט מען אויף דעם מיט לויערס די גאנצע צייט מען קוקט נאך די ישיבות זיי ווייסן נאכנישט ס'קען זיין זיי ווייסן שוין יא ס'נאט גאנע העפן אונזערע קינדער זענען נישט ענקער גארביטש. ס'דא קינדער וואס האבן פראבלעמס, ס'דא אין יעדע סקול איז דא אזא מין זאך, ס'הייסט א קאונסלער, נאר די קאונסלער אליינס איז א סאטמארער רשענטע אין סאטמאר און א פאפענער רשענטע אין פאפא, און שי דאזענט גיוו א הוט וואס שרול האגער המצרי זאגט, דאס גייט. און נאכדעם איז דא אלע קינדערלעך זענען פול מיט טעקסטס אום שבת. איך זאג ענק נאכאמאל, מען האט מיך אפגעקאלט ס'איז דא א כלה יעצט, מען האט געוואלט וויסן צו זי איז אויכעט געווען פון די וואס האבן זיך געטעקסט אום שבת, זאג איך פארן חתן, יא.

איז טהרת המשפחה און א כשר'ע קאך? האבן זיי ביידע געזאגט יא! העי, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר שוין, און דאס איז שוין וויזשניץ מאטעלע מיטן באטעלע, מיט סרולוגער עמית. יעצט וויל איך רעדן פון זייער זייער א וויכטיגן ענין, איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'דא צוויי ארגענעזעישאנס, איינס הייסט משומר איינס הייסט גדר, יעצט איך וויל ענק זאגן א זאך, דעיס איז א חלק פון וועלן קאנטראלירן דעם ציבור. סאטמאר האט אייביג געארבעט אויף דעם אויך אינדערהיים אויכעט, אונטערגעברענגט ווער וועמען זיי האבן געוואלט, און נישט נאר סאטמאר איך בין זיכער אז אלע גרויסע קהילות אויכעט, איז למעשה איז אזוי איך האלט אז יעדער איינער, נישט איך האלט איך ווייס, איך האב שוין געהערט אפאר יאר צוריק וועגן דעם, די סיסטעם איז אז יעדער וואס ס'גייט מאכן א לאק לייגן זיי אריין אזא טשיפ. דו זעסט עס אפילו נישט. זיי גייען אויסהערן יעדן קאנווערסעישאן שבין אדם לחבירו ובין איש לאשתו. זיי גייען וויסן ווען די פרוי גייט אין מקווה, זיי גייען וויסן אלע ניבול פה'ס וואס דער מאן און די פרוי רעדט צוזאם. ס'איז נישט געמאכט אז דו זאלסט נישט האבן קיין אינטערנעט. ס'איז שטותים מיט הבלים. ווייל ס'איז דא אין אסאך פלעצער ווי מ'געבט אויך אבאכט אויף דעם און ס'ארבעט, אז ס'קען אריינקלאפן איינער פון די קהילה און זאגן עפן יעצט דיין אינטערנעט און אויב ער זעהט אז דו האסט עס ווארפט מען ארויס די קינדער. ס'מוז נישט וועגן דעם גיין מיט א לאק, מיט משומר, מיט משמימר. מ'האט געדינגען א בילדינג אין ווילימסבורג וואס מ'צאלט מסתם צען פופצן טויזנט דאלער רענט א חודש, דאס האט מען געדינגען פאר א ריזן, זיי ווייסן וואס זיי ווילן. איך האב געהאט א חבר, הייסט משה לייב דייטש, ער איז א שרייבער פארן איד, ער שרייבט אויף לשון קודש. ער איז אמאל געווען איינגעשטעלט ביי די ארוינים אין קרית יואל די ערשטע צייטן. האבן זיי געוואלט דעמאלטס קויפן פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלאר א מאשין וואס זיי קענען יעדנס טעלעפאן אויסהערן וואס ער רעדט. איז האט ער מיך געפרעגט וואס ער זאל טון. זאג איך אים, משה לייב, אנטלויף ווי פון פייער, ווייל דאס איז גאווערמענט, די גאווערמענט געט דא געלט מיט אלעם, און ס'האט ליגעל זאכן, און טאמער. דו'סט זיין אינוואלווד אין דעם וועסטו קענען זיצן אויף אייביג, דאס איז די ארגסטע קריים וואס איז דא אינטערצוהערן יענעמס זאכן, טראסטן, און ער איז ארויס, ער האט זיי איבערגעלאזט, זייער חשבון איז אייביג געווען צו קאנטראלירן דעם עולם, ס'איז געווען יעצט איינער האט מיר פארציילט ער מוז ארויסמופן פון קרית יואל, פארוואס? משמרת הצניעות, ס'איז דא איינער זריל גליק'ס זון וואס ער פאטשקעט אויך פרויען א גאנצע צייט אין בארא פארק, ער זיצט דארט מיט די פרויען און ער רעדט צו זיי, ער פארקויפט צו בראס און גירדלס צו אונטערהויזן, איך ווייס נישט פונקטליך וואס. איז בקיצור דערציילט ער מיר מ'האט אים אריינגערופן, מ'האט געזאגט פאר זיין ווייב אזוי, דו האסט א פלעטבושער אחור און דו האסט דאדען פון בארא פארק, אין זומער זאלסט פארלאזן קרית יואל. אזוי האט משמרת הצניעות גערעדט צו א פרוי. פויק מיך באמת נישט אויס נאר אזוי האט ער געזאגט קוואוט אן קוואוט, אין זומער זאלסט פארלאזן מאנרא. דאס זעלבע ווי דוד עקשטיין, ער פלעגט זאגן פאר א פרוי וואק אראפ דעם בארג איך וויל זען וויאזוי ס'וואבלט פון דיר אלעס. מיין דאס איז משמרת הצניעות, זיי ווילן קאנטראלירן דעם עולם, זיי זענען. מנוולים, זיי זיצן און זיי זינדיגן א גאנצע צייט, און זיי ווילן קאנטראלירן יעדן. איך האלט אז ווער ס'גייט צו די אלע פלעצער צו משומר אדער צו גדר זאל וויסן אז הי איז ביאינג טרעפד טווענטי פאר סעווען, און דאס איז נישט דער וועג, אונז זעמער גראון אפס, און עספעשעלי די מנוולים גייען אונז וואטשן. ער געגאנגען זאליקא און ער געקומען מיט א מאוביל און ער געמאכט שיין ארויפגעלייגט די מזוזות, און אהרן האט זיך אויכעט זיין גדר, כ'פארשטיי נישט פארוואס מ'דארף האבן צוויי, ס'קאסט הונדערטער טויזענטער דאלער אויפצוהאלטן די פלעצער, און דאס ווער גייט באצאלן? נעבעך דער ארעמער יונגערמאן, מ'וועט אים זאגן ער מוז באצאלן אזויפיל און אזויפיל א חודש, און קען זיין דער אשכנזי דער איז אויך דא אינוואלווד, דער וואס האט אפגעקאלט אמאל מיין האטליין קאמפאני אז זאל עס צושפארן, סאלאמאן רופט ער זיך, לאז אפ, דעי גאט עוועי וויט מורדער, איך הער אז יעצט האט מען אים געכאפט. מיט פאלשן סיגניטשערס, געוואלט ארויס נעמען לייף אינשורענס פאליסיס, די אלע זאכן מיר נישט וויכטיג, אונטערשטע שורה איך וועל זאגן דעם עולם דאס איז א בובי טרעפ, און די מוזט וויסן די מוזט קענען קויפן אן אנדערן טעלעפאן וואס דאס עט זיין פאר דיר און דיין ווייב, דער משומר מוז זיין ווייל סאטמאר זענען רוצחים, און. דער גדר מיז זיין ווייל סאטמאר זענען רוצחים באט יו העוו טו אוין אנאדער סעט אוו טעלעפאונס וואס דיסט רעדן מיט דיין ווייב אלע סודות ווייל די וועסט עפעס אמאל זאגן אז די האסט גענימען מעדיקעיד צו פוד סטעמפס און האסט געמאכט א דריידערל גייען זיי דיך האבן ביים קארק און זיי וועלן זאגן אה אונז האמער דיך ריקארדעט און אונז האמער איבערגעבן זיי מעגן דיך מסר'ן מהאט גענימען יעצט מעכל לעבאוויטשן ער האט איינגעזעצט א אינגערמאן גייט מען מאכן פראטעסט איך זעה נישט וואס דאס איז אנדערש ווי אהרן האט געטוהן אלע יארן נישט וואס איך האלט אז מעכל האט געטוהן גוט, איך האלט אז מעכל איז א שייגעץ אלע יארען געווען. ער איז אן עוכר ישראל. ער האט מיך נישט געוואלט לאזען אין א מקווה וואס איך האב אים געבויט. ער האט נישט געכאפט אז ער האט געליטען וואס וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. דו האסט דאך געליטען פון די רשעים. נאר וואס ווען עס קומט צו שמייסען אויף יענעם'ס אחור שמייסט מען. יעצט שמייסט מען אים צוריק. מען גייט מאכען א גרויסען פראטעסט. ער האט איינגעזעצט א מענטש. ס'וועט אבער גארנישט העלפען. די ריעל עסטעיט בלייבט ביי אים. די גאווערמענט האט שוין אזוי געפסקנט. נאר וואס ער וועט אים ס'לעבן פארביטערען. וימררוהו ורובו. און יעצט קומט ארויס דער אמת'ער מעכל לעבאוויטש, דער אמת'ער שייגעץ, אבער למעשה זיי מעגן גיין, זיי האבן נישט קיין פראבלעם, זיי וועלן דיך איינזעצן זיי מיט דיר טוהן כל דבר אסור, און דאס איז די האקלסטע זאך וואס איז דא ביי כלל ישראל, איך האב ענק שוין מסביר געווען, אמאל האט מען געוואוינט אין א שטאט א קהילה און מען האט געמוזט פאלגן וואס דער רב זאגט אפילו ווען איז נישט געווען גערעכט, צו ווי אין אנטווערפן דארטן איז דא איינער דער רב שיף, עס איז דא דער דער וואס ס'פירט דאס קארנפעלד, טעראריזירן יעדן, געבן נבילות און טרייפות צו עסן, ברענגען אריין פלייש וואס מען האט שוין נישט געטארט עסן, נישט נאר ווייל עס איז נישט געווען כשר, נאר ווייל עס איז שוין געווען צו אלט. זיי קענען טון וואס זיי ווילן, עס איז א קליינע קהילה, וואס קענסטו זיי טון? אבער היינט אין אמעריקע בכלל, און מען קען קיינעם נישט צווינגען, עטס וועטס אזויפיל צווינגען כלל ישראל ביז דער עולם וועט גיין אין פאבליש סקול, דער עולם וועט אנהייבן צו עסן טרייפות זיי וועלן נישט ברויכן אהרן'ס טשיקן מיט די בהמה פלייש אויך נישט, און נישט זאליקא'ס אויך נישט, ס'איז עניוועי נישט כשר, אין די ענד אוו די דעי אין דער צייט ווערט אראפגעברענגט גאנץ ארטאדאקסי, און ווער האט עס אראפגעברענגט? נישט היטלער, נישט דער גוי, סאטמארע חסידים מיט די אלע שקצים מיט די טעראריסטן. איך זעה למשל פאפא האט נישט צוגעשטאנען מיט די מאושר, קען זיין זיי האבן אויך צוגעשטאנען, קען זיין מען טעראריזירט, אבער איך וויל ענק זאגן רבותי צוויי זאכן, נאמבער וואן יעדער זאל זיך מאכן אן עקסטערע סעט אוו טעלעפאנס, און נאמבער טו ס'איז זייער זייער וויכטיג אז די קהילות זאלן. אויפהערן די שייגעץ שטיק ווייל זיי ברענגען אראפ אידישקייט, היינט קענסטו קיינעם נישט צווינגען אויף גארנישט, אזוי ווי מען האט דורך געבראכן די זנות, מען האט דערציילט וואס ס'גייט פאר און מען טרייט עס צו באקעמפן און ס'גייט גאנץ גוט, נישט ווי אונז וואלט מיר געוואלט אבער ס'גייט גוט, און אזוי ווי דער מענטש האט געמאכט אז. מען זאל מוזן אנהייבן צו לערנען אין סקולס, און אזוי ווי איך מאך יעצט אז מען זאל אריינשטעלן אין יעדע סקול א קאונסלער פון אוטסייד, נישט א סאטמארע רשע, א פאפע'ר רשע, אדער די רעביצין מאסקעוויטש רשע, די טאכטער פון מאטעלע. אונז ארבעט מיר, עטס ווייסטס נישט, איטס א סלאו מאווינג וויהיקל, אבער אונז ארבעט, און אזוי ווי אונז ארבעט מיר אויכעט אז מען זאל נישט קענען ארויסווארפן קיין קינד, אויב דו קענסט נישט, דו טויגסט נישט צו די קינדער וואס האבן פראבלעמס, שפאר צו די מוסד, אונז ארבעט מיר אויף דעם. און ווארטס שוין צו, אונז פארן מיר דערווייל ברוך השם גוט. אזוי וויל איך זאגן, עטס האטס נישט קיין רעכט צו טעראריזירן קיינעמ'ס טעלעפאונס און עספעשעלי נישט ארויסצווארפן קינדער ווייל יענער האט אזא טעלעפאון צו ער קומט נישט צו ענק מיט די מאושר מיט די אלע שייגעץ שטיק, עטס האטס נישט קיין רעכט, מ'גייט דאס אויכעט צוברעכן, דאס איז טעלעקאמיוניקעישאנס וואס דאס איז די גרעסטע עבירה ביי די גאווערמענט אז מ'זאל יענעם. טעראריזירן אויף דעם. ווארט שוין צו, נישט אנקומען מער מיט קיין רעלידזשען, ווייל דער גוי ווייסט שוין קלאר, אונז האמיר נישט קיין רעלידזשען ווען ס'קומט צו די אפער קלעס פיפל. זיי ווייסן, ווייל אויב ס'איז דא רעלידזשען פארוואס איז מען אין קאורט, און אויב ס'איז דא רעלידזשען פארוואס האט מען געשלאגן און געהארגעט מענטשען פאר גיטין? דעטס רעלידזשען? דאס איז א רעלידזשען? דאס איז דזשיהאד. און פארוואס האט מען פארברענט אין סקווער? א מענטש ווייל ער איז געגאנגען דאווענען און אזוי ווייטער, סאו דעי נאו אלרעדי איטס דזשיהאד, זיי האבן עס געקלעסיפייד עז דזשיהאד, אראבער, אזוי ווי די אראבער האקן אפ קעפ ווילט עטס אויך אפהאקן קעפ, דער חילוק איז נאר אונז גיימער זיך נישט לאזן, ולהשם הישועה, קומטס נישט אריין מיט די פרומקייט, זאגטס אונז וויל מיר האבן אפאר הונדערט טויזענט דאלער רעוועניו, ס'איז נישט דא פאר די סיקריקן קיין געלט, וויל מען מאכן מאושר פאנס אבער קומטס נישט אן מיט רעלידזשען, פארדריי נישט קיין קאפ מיט רעלידזשען, איך בעט יעדן נאכאמאל מ'זאל עס וויסן דאס איז א בובי טרעפ מען זאל ענק קענען נאכקוקן וואס עטס טוטס בייטאג און ביינאכט און ס'איז נאבאדי'ס ביזנעס און יעצט אויך פארציילט איינער מען האט געהאט א חשד אז זי האט א ווידיאו צי זי האט אויך עפעס אין קרית יואל האבן זיי אריינגעבראכן צי עס הייסט זיי האבן געזאגט מאך אויף זיי האבן געגעבן איר א פוש אוועק און זיי האבן איר דורכגעקוקט אלעס וואס זיי האבן געוואוסט ס'איז דא און זיי האבן אפילו אירע פענטיס יעדע בודזשי האבן זיי אויפגעשאקלט אפשר איז דארט עפעס דא און געס וואט זיי האבן נישט געטראפן

כ'האב ענק שוין געזאגט, אין דער אלטער היים געווען א שטאטס רב, ס'האט זיך געזארגט פאר די וועל ביאינג פון די שטאט, ס'האט זיך אויך געזארגט ווען איינער האט נישט קיין פרנסה, און ווען איינער האט נישט צו צאלן שכר לימוד, דא איז דאס נישט דא, פארקערט, וויפיל מער זיי קענען טעראריזירט מען. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך זייער זייער א וויכטיגע זאך וואס עטס מוזט וויסן, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, הערטס אויס. ס'דא דער מרדכי יונגרייז, ער רופט זיך ניקלשבורגער, דאס איז וואו לויא בסוף וויי, דאס איז נישט דער ניקלשבורגער פון מאנסי, ער איז זייער א וואוילער און מקרב בחורים מיט אלעם, און איך וויל דיר זאגן, די בחורים גייען אמאל אאוט אוו קאנטראל, זיי זענען סוף כל סוף דאך אויף דראגס, מען דארף זייער וואטשן פאר זיי, ס'איז געווען אפגעשמועסט שבת נחמו אז זיי גייען מאכן פייער ווארקס אין פראנט פון זיין הויז, מען האט געמאכט א טענט.

ס'איז זייער דעינדזשערעס, און וועגן דעם איז עס נישט עלאוד, און דא אין געגנט מען האט עס געקויפט ערגעץ פון א דיפרענט סטעיט ווי ס'יא עלאוד מען האט עס אריינגעברענגט ס'איז געגאנגען געווען דארטן הונדערטער מענטשן מוצאי שבת נחמו געוואלט מאכן פייערווארקס האט איינער אפגעקאלט די פאליס מען האט קאנפיסקעיטעד אלע באקסעס כ'וויל יעצט פארשטיין איין זאך וויט אלל די ריספעקט טו יו מרדכי יונגרייז ביסט דאך א נארמאלער מענטש יא וויאזוי האסטו דאס געקענט צולאזן? האו דיד יו לעט דיס העפען? און וואס געשעהט ווען ס'פלאצט אויף און ס'ווערט געהארגעט צוויי דריי קינדער? הוז פאולט וואוד האוו בין? איך האב שוין געהאלטן לאנג אז די אלע הדלקות פאר רבי שמעון וואס מ'מאכט אין בארא פארק און די אלע זאכן איז פונקט אזוי ווי אונז האמיר געפייט אז מ'זאל נישט לאזן מאכן איבעראל יעדער זאל זיך אנצינדן זיין חמץ ווייל ס'קומט ארויס אסאך פראבלעמען אונז גיימיר פייטן אז די הדלקות זאלן אויך נישט זיין ליגעל און וואס געשעהט אז די פייער גייט אאוט אוו פראפארשען? ווער ברויך עס האבן אינמיטן א שטאט? הו נידס דעט? ס'איז א שטאט וואס וואוינען קינדער, טאמער די מינדעסטע זאך געשעהט איז דא אפאר טויטע. סאו איך פארשטיי נישט מיסטער יונגער הרב יונגרייז וויאזוי האסטו דאס צוגעלאזט און אויב דאס קען געשעהן, איי וואנא טעל יו סאמטינג, זיי האבן אלץ געטענה'ט, וואס האבן זיי געהאט קעגן דעם חזקאל רוט'ס אייניקל, דער וואס האט זיך געמאכט די ישיבה, האבן זיי געטענה'ט ווייל ער ברענגט אריין די אלע דראג עדיקטס אין וויליאמסבורג, האבן אונז צוריק געטענה'ט ס'איז טאקע אמת אבער אונז האמיר געמאכט די דראג עדיקטס. סאו ווי ווילסטו זיי זאלן גיין? סאו פארוואס זאלן זיי גיין אויף פלעטבוש? יעצט איך וויל דיר זאגן, דו קומסט דא אין קאנטרי, עס קומען זיך צאם פון אלע זייטן מענטשן, קומען צאם בחורים וואס זענען האלב אויף דראגס, אינגאנצן אויף דראגס, האו דו יו לעט דיס העפן? כ'פארשטיי דאס נישט. און נאכדעם איז מען געזעסן ביי א סעודה, מען איז געזעסן תערובות, כ'בין געווען אויף נאך א פלאץ זען, מען איז געזעסן תערובות, ס'איז געווען א שרעק וויאזוי מען איז געזעסן דארטן ביי תערובות. און יעדער קוקט עס צו, דיינע קינדער קוקן צו וויאזוי דו זיצט מיט יענעמ'ס פרוי אויך, דיין פרוי אויך, סא צען יאר ארום צו צוואנציג יאר ארום אז מ'טוט נישט מאכן פייערווארקס און אז מ'טוט נישט זיצן בתערובות מיט גרויסע סעודות מוצאי שבת נחמו, איר ווייסט וואס די וועלט וועט זאגן? אה, ס'קעגן אלטע אידישע מנהגים? ס'קעגן מנהגי ישראל? וואס דא גייט זיך אפטון, דאס טאר מען נישט צולאזן, דאס איז געווען אזאך א דיזעסטער, וואס איך זאג דיר באמת מאדכע, ווען ס'וואלט געהארגעט אפאר מענטשן וואלט מען זיך אונז נישט געקענט מוחל זיין, און זאלסט אלץ געדענקען דו האסט צוטון מיט א קלייענטעל, מיט מענטשן וואס זיי האבן זייערע פראבלעמס, מענטל, מיט פיזיקל, מיט דראגס, מיט אלעם, ווי האסטו געמעגט דאס צולאזן? נאך אזא גרויסן שבת נחמו וואס דער אייבערשטער האט אונז געוואלט אויסלייזן, ווייל אונז האבן דאך נישט געדארפט פאסטן דער שבת, די מאכלי שבת האבן שוין אלעס געמאכט. איז בקיצור, האט דער אייבערשטער שוין אונז געוואלט אויסלייזן, האט מען געמאכט אזא תערובות איבעראל, דאס א גאנצע דער שבת נחמו איז געווארן עפעס אזא מין תערובות אפילו די פרומע, יעדער גייט אויס, אמת דו גייסט מיט דיין ווייב, אבער ווער שטופט זיך לעבן דיר? אן אנדערע רשע'יש, לעבן וועם זיצטו? יעצט, עס שטייט לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, יעצט שטייט אין פרי עץ חיים פונעם אר"י הקדוש, אין סוף שער חג הסוכות דארטן איז דא דרוש לט"ו באב, שטייט, פארוואס איז עס א גרויסע יום טוב? ווייל דעמאלטס איז מילוי הלבנה. איז לכאורה לאמיר פארשטיין, אין יעדן חודש איז דאך דא מילוי הלבנה, און פונדעסטוועגן דאך טרעפט מען נישט נאר צוויי ימים טובים, איינס איז פסח און איינס איז סוכות וואס דאס הייבט זיך אן חמשה עשר. אבער פופצן טאג אין ניסן איז פסח און פופצן טאג אין תשרי איז סוכות, אבער ס'איז נישט דא אזא זאך א יעדן חודש זאל מען מאכן א יום טוב חמשה עשר ווייל ס'איז מילוי הלבנה, וואס איז דא אנדערש ווי יעדן חודש? וואס איז אב אנדערש לא היו ימים טובים כחמשה עשר באב? איז די זאך איז זייער פשוט, ביי קיין שום חודש האמער נישט אזא ירידה ווי מ'האמער געהאט אין חודש אב, אב האמער געהאט אזא ירידה אזאלעכע צוויי פראסקעס פון צוויי בתי מקדש, איז במילא איז די עליה איז אויכעט געוואלטיג גרויס, גרעסער ווי סתם אן עליה, און וועגן דעם דווקא חמשה עשר באב. איז געווען דער גרויסער יום טוב. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים א חמשה-עשר באב איז נאך גרעסער פון יום כיפור. נאך אסאך גרעסער פון יום כיפור. ס'איז ידוע אז די סכך פון סוכות ווערט נמשך פונעם ענן הקטורת פון יום כיפור. דאס איז קבלה זאכן אבער כ'וועל עס טרייען מסביר צו זיין. דער כהן גדול איז אריין לפני ולפנים, ער האט געמוזט זיין אינעווענדיג ביז דער גאנצער קדשי קדשים איז געווארן פול מיט. רויעך און נאכדעם איז ער ארויס. דאס איז געווען די מחלוקת צווישן די חזל און צווישן די צדוקים. זיי האבן געהאלטן מ'איז שוין אריינגעגאנגען מיט רויעך, אבער די חזל האבן געוואוסט בקבלה אז ער ג דער מ'האט דארטן געשארט די קטורת און מ'האט אריינגעטראגן מלא המחתה און דארטן האט געמוזט דער גאנצער קדשי קדשים ווערן פיל מיט ענן. דער ענן האט ממשיך געווען דעם סכך פון סוכות וואס דאס איז געווען. ווי עס איז ידוע אז ס'איז א מחלוקת אין די גמרא פארוואס מען דעקט צו און פארוואס מען זיצט אין די סוכה, איינער האלט וועגן די ענני הכבוד און איינער האלט וועגן ענן ממש. די עננים זענען נמשך געווארן פון דעם וואס דער כהן גדול האט אריינגעטראגן דעם קטורת לפני ולפנים, יעצט קומט אויס, אז אויב חמשה-עשר באב וויבאלד ס'איז געווען אזא גרויסע ירידה, האב איך שוין מסביר געווען אז דווקא אין חמשה-עשר באב איז דא די געוואלטיגע עליה, קומט אויס אז ס'איז העכער פון חמשה-עשר פון תשרי, ס'איז העכער פון סוכות. יעצט אויב דער גאנצער סוכות וואס אונז דעקט מיר צו די סכך, ס'איז זכר לעננים, קומט פונעם כח וואס דער כהן גדול האט אריינגעטראגן די קטורת לפני ולפנים, קומט אויס אז חמשה עשר באב איז העכער פון סוכות און ס'איז העכער פון יום כיפור, ווייל די המשכה פון די סוכה קומט דאך פון יום כיפור, און די ט ו פון אב איז דאך העכער פון ט ו פון תשרי ווייל ס'איז געווען נאך א ירידה, דאס. אז חמשה עשר באב איז נאך גרעסער פון יום כיפור און פון סוכות, שטעלט אייך פאר ווי מען האלט יעצט. אויב אונז האלט מיר דא און ס'קומט אזא חורבן בית המקדש און דער אייבערשטער העלפט אונז אז ס'קומט גראד חמשה עשר און נאכדעם קומט נאך שבת נחמו וואס דער אייבערשטער זאגט איך וועל ענק טרייסטן בכפליים פאר ביידע בתי המקדש און מ'קומט פון א שבת נחמו, מען גייט תערובות'דיג איבעראל, מען מאכט גרויסע סעודות מיט אלעם, מען פארברענגט בתערובות, איך רעד שוין נישט דאס וואס די בחורים זענען ארום געגאנגען מיט זנות און די מיידלעך, ס'איז געווען אסאך בעסער ווי אלע יארן אבער ס'איז געווען אסאך קעיסעס, אבער נעווערדעלעס, מען רעדט שוין פון פארהייראטע מענטשן, ס'גייט קומען אפאר יאר ארום מ'וועט זאגן, העי ווער ס'טוט עס נישט, ווייסט וואס דאס מיינט? דאס מיינט אז דו ביסט מבטל מנהגי ישראל, און דאס איז וואס דא גייט געשען צוואנציג דרייסיג יאר ארום, מען זאגט מען זאגט ס'איז גאר א טשענגערער מנהג ווייל דער ניקלשבורגער איז א טשענגערער אייניקל, דאס מוז ווערן אפגעשטעלט רייט עוועי, דאס איז פרצות וואס מען דארף מוחה זיין אז ס'זאל כאטש נישט בלייבן אז מדלא מיחו שמע מינה דניחא להו ס'איז גאר ס'וועט נאך גאר קומען ס'וועט זיין א מנהג ישראל מ'וועט שוין נישט קענען מבטל זיין, און וועגן דעם בין איך אויך מוחה קעגן דאס זנות פון די רבנים, מ'וועט נאך זאגן אז זנות איז א מנהג. קדמון פון אלע צדיקים. אלע כמעט אינעם היינטיגן דור זענען נכשל געווארן, און אין פאבליק, מיט אשת איש, מיט זנות, מיט משכב זכר, מיט אלעם, מ'וועט נאך זאגן אז די טעם פארוואס מען גייט אין א מקווה איז אז מען זאל קענען מאכן משכב זכר. וועגן דעם מוז מען מוחה זיין. ס'ווערט געברענגט אז ס'דא א פייגל ס'הייסט חסידה, נאכדעם וואס ס'וואוינט מיט איר בת זוג, גייט זי אין וואסער און ס'טובלט זיך אין די מקווה, און קען זיין וועגן דעם הייסט זי חסידה, און וועגן דעם הייסט א חסיד א חסיד וואס ער גייט אין מקווה. באלד וועט מען נאך זאגן ניין, אהה, א מקווה איז געמאכט מען זאל זיך אויסטון נאקעט און מען זאל מאכן משכב זכר. ס'איז דא א אינגערמאן וואס הערט מיך אויס, ער האט מיך קיינמאל נישט געוואלט אויסהערן ווייל ער זאגט די רבנים האבן דיך געלייגט אין חרם, אבער איך זעה אז איך מוז דיך אויסהערן. ער האט זיך געשלאגן מיט זיין ווייב א האלב יאר ביז זי האט שוין מסכים געווען אז מען זאל מיך ל ע אז זי זאל אויך אויסהערן, לעגיטאנע דו גייסט ברענגען קינדער אויף די וועלט און דו דארפסט, ווי אזוי מ'איז זיי מחנך. כ'האב גערעדט אפאר וואכן צוריק אז ס'דא מענטשן, למשל אפילו מ'טאטשט אים נישט אין מקווה, ער מוז עס נישט טאטשן, ער פילט זיך זייער אומבאקוועם אז ער טוט זיך אויס נאקעט און ס'שטייט איינער צו זיצט איינער אויפן בענקל פונקט קעגן איבער זיין ערוה און קוקט אויף אים אריין ער קוקט, פיפל דאונט פיל ווי מ'זאגט, קאמפארטעבל, ס'איז א חזר'ישע זאך אנלעס ביסט א סעקס פריק. איז למעשה זאגט ער מיר אז ער האט מיך אויסגעהערט כ'האב גערעדט דעי דרשה און ס'איז אים זייער אריין אין הארץ ווייל ער גייט אין א מקווה יעדן טאג וואס דעי מקווה איז אין דאקטאר פרענק דארטן וואו שלום ראזנבערג האט געגעבן שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער און ער איז געגאנגען ער גייט דארטן צענע צייט ווייל ער איז א כולל אינגערמאן ער האט א שיעור ביינאכט ער גייט דארט צענע צייט אינדערפרי און דארט זיצט א סקווערע הויעך געבויעטער אינגערמאן וואס ער זיצט דארטן אין די מקווה שעות און קוקט אויף יעדן, ער זאגט כ'האב מיך אזוי גע'עקלט, איי פעלט ווערי אנקאמפארטעבל, ביז כ'האב געהערט אויף דיין האטליין אז ס'איז נישט מיין פראבלעם, ס'איז א נארמאלע זאך נישט צו פילן קאמפארטעבל, ער האט שוין געהאט אפגערעדט מיט זיין ווייב ער וויל מער נישט גיין אין מקווה, ער האט איר נישט געוואלט זאגן פארוואס, האט זי געזאגט איך האב דאך גענומען נאך דערצו א חסידיש אינגערמאן, א כולל אינגערמאן מען האלט דיך אויס נישט צו גיין אין מקווה, אזוי האלטסטו שוין, און ער האט איר נישט געקענט מסביר זיין, דעמאלטס ווען איך האב גערעדט פון דעם האט ער געזאגט זיין ווייב יעצט הער אים אויס עסטו פארשטיין, און למעשה האט ער געמוזט טוישן די מקווה, סאו שלום ראז ראפא טייערס דאקטאר פרענק הע ער קלעימט אז צען אזייגער איז דא א הויעך געבויעטער סקווערע אינגערמאן וואס ער זיצט א שעה צוויי אין מקוה כ'ווייס מסתם קומט ער שוין אכטע האלב ניינע און ער ציט אריין ביז צענע און ער קוקט דורך יעדן זאגט ער טאטשן האט ער מיר נאכנישט געכאפט ס'קען זיין ער טאטשט יא אבער אינדערווייל האט ער אים נישט געטאטשט און ער קוקט דארט אריין יעדן אזוי פונקטליך צו ער האט צוויי ביצים צו ער האט איין גיד, קען זיין ער קוקט צו ער איז געמל'ט איך ווייס נישט, סא דעס איז א זאך כ'האב אים געהייסן זאל אפקאלן גראד שלום'ן, אז שלום דו געבסט געלט דארפסטו דאך ווער ס'האט די מאה האט די דעה לאמיר זעהן דו האסט ווידיאו דארט געב א קוק ווער ס'דרייט זיך דארט, גיי צו צו דעם אינגערמאן ער זאגט ער האט אים געוואלט זאגן ער האט געפרעגט די וויזשניץ אינגעלייט וואס זיי דאווענען דארט אויבן ווער איז דער אינגערמאן זאגן זיי אים אונז ווייס מיר נישט ער איז א סקווערע גייט טאקע מיט א הויכן היט אבער ער איז א סקווערע. סא דאס האב איך ענק געזאגט. עטס מיינטס אייביג אז די טאטשן איז די זאך. עטס ווייסט ס'איז דא א פויגל וואס הייסט ראה. ער מאכט פרעגנענט זיין באזיק מיטן קוקן. וועגן דעם איז דאס קוקן איז א מורא'דיגע שעדליכע זאך. יענער גייט און קוקט יעדן איינעם אויס. יעדער וויל זיך נישט לאזן פאר דיר עקספאוזן. ביסט סיק? גיי אין א עקס רעיטעד ווידעא שאפ און קויף דיר ווידעאס און קוק יעדן איינעם אויס, דו חזר וואס דו ביסט. ארויס פון די מקווה. נארוואס, זאלן נישט ארויף. זיי האבן נישט קיין פירער אין דאקטער פרענק. דארט איז דא א חבר מיינער וואס איך געדענק אים נאך פון די יונגע יארן פון ווילימסבורג הייסט ער ראזענפעלד זייער א מענטש. ראזענפעלד דו ביסט אן אקאונטענט מאך אן אקאונטינג חשבון וויפיל ס'קאסט דעם יונגערמאן ארויסצופירן. דיס שוד נאט העפן. א יונגערמאן א בן תורה זאל זאגן איך קען נישט גיין אין מקווה ווייל דארטן קוקט מען מיך אן. און ער זאגט מיר נאך מער פארוואס גייט ער אזוי שפעט אין מקווה ווייל ער וויל נישט קוקן אויף ערוות. די יונגערמאן טענה'ט צו מיר דו ביסט גערעכט מיט יעדן ווארט וואס דו זאגסט. סאו יעצט מיר גייען ווייטער. כ'האב ענק געוואלט זאגן אין די באנגעלאוס איז דא גרויסע פראבלעמען, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קומען פאר צדקה, דו ווייסט נישט ווער יענער איז, מענטשן כאפן זיך אריין, זיי קומען, ס'איז דא פרויען וואס זיי זאגן זיי ווערן מורא'דיג אינטימעדעיטעד ווייל די חברה געבן זיך א רוק אריין ווייסט אזוי, און זיי קלאפן אריין, זיי עפענען גראד די טיר און זיי קומען, און ס'איז זייער נישט גוט ווייל יו נאו. מ'איז דא אליינס אין די באנגעלא א גאנצע וואך, איך וויל זאגן יעדן איינעם, ווען איינער קלאפט אריין אין דיין טיר און ער עפנט עס מיט כח, יו קאל ניין וואן וואן. כ'האב נאכנישט געהערט איינער זאל זאגן אז ס'איז געווען א רעיפ, באט געווענטליך דאס וועט זיין די לעצטע זאך וואס א פרוי וועט מודה זיין, יו נאו דעט. ס'דויערט פערציג פופציג יאר זאלן ארויסקומען און אסאך מאל לעבן זיי שוין נישט, סאו טראגן זיי עס מיט אין קבר. איך בעט ענק, די אידן טרעף מיר אונז אין שול. און ממילא אז אונז טרעף מיר די אידן אין שול געבן מיר זיי אונז דעם דאלער עניוועי, צו דעם האלבן דאלער צו וואטעווער דעי וואנט. גראדע די וואך בין איך געגאנגען איינקויפן דא אין א סטאר, איז געווען דארט א איד וואס ער גייט צאמנעמען געלט פאר עפעס א ישיבה, און איך האב געוואלט געבן א האלבן דאלער, כ'מיין כ'קען אים נישט, כ'ווייס נישט ווער ער איז, אפשר נוצט ער עס פאר דראגס. ווארפט ער עס מיר צוריק, זאג איך אים א גרויסן שכוח, איך האב אפגעקאלט, איך האב געזען פאר וועלכע ישיבה ער גייט, איך האב אפגעקאלט די ישיבה, האבן זיי מיר געזאגט, איי טעל יו די טרוט, ווי נעווער איווען נו דעט ווי העוו א משולח, דאס איז אלעס פעיק, פאוני, פראוד, גניבה, גזילה, ס'איז גארנישט ווערט, ס'איז נישט קיין מצוה, ענד טריי נאט טו געט סטאק מיט די אלע גארבידזש. און אז ער וועט אנרירן דיין פרוי וועסטו עס נישט קענען באצאלן דארפסטו שוין האבן פופציג טויזענט דאלער פאר טערעפי. און אויסער דעם מוזטו וויסן נאך א זאך, ליידער ביי אונז געט מען נישט איבער דעם אמת, אונז ווייסט מיר אלע וואס ס'גייט פאר, מען געט נישט איבער דעם אמת, מען זאגט אלץ ליגנט, די גמרא זאגט, הרי שאמר לו אביו זיין טאטע האט אים געזאגט ער זאל ארויף גיין אויפן דאך ער זאל מקיים זיין מצות שילוח הקן ונפל ומת, נו ווי איז דער והארכת ימים, זאגט די גמרא ס'יום שכולו ארוך דאס מיינט אויף יענע וועלט, ס'איז דא צוויי קעיסעס, מען האט געטראפן אויף.

און נאכדעם איז דא איינער אין מאנסי איז ארויף געקראכן אויף א בוים ער האט זיך געוואלט נעמען דאס לעבן פארוואס ער האט געוואלט מקיים זיין מצוות שילוח הקן מען האט אים געכאפט די לעצטע מינוט ווייל ער האט זיך נישט געקענט גענוג שנעל הענגען און ס'האט אים אריינגעריסן ערגעץ אין די זייט נישט אין אונטן ביים גארגל ווי מען הענגט זיך און מען שטארבט קאמאן קיינער דענקט נישט אויס אין די רייט טיים אוו דעי עניוועיס אלץ פול אוו שקר בלאף מיט באלאוני יעצט מיר גייען ווייטער. איך דריי מיך דא אין די קאנטרי קומען צו מיר צו אסאך אינגעלייט און זיי זאגן אז כ'האב אפראוטשט מיין חזר וואס האט מיך געטאטשט און זיי באזאגן אלע ליסן דו ביסט דו ביסט מיר שולדיג געלט זאגט יענער כ'האב שוין תשובה געטון כ'האב תשובה געטון דו ביסט מיר אבער שולדיג געלט איך גיי פאר טערעפי זאגט יענער איך בין א א שווערער ארבייטער איך בין א טראק דרייווער איך האב נישט זאגט ער אבער זאלסט וויסן דו מיינסט מיר גייט גוט כ'האב אויך געהאט א מיזערעבל לייף כ'האב מיך אויך געדארפט גט'ן כ'האב אויך געמיינט אז נאר א א בחור איז מיין סוקסעס. און כ'האב נעגלעקטעט מיין ווייב, און נאכדעם איז זי געוואויר געווארן אז כ'בין א געי, זאגט ער, איי העוו מיי פראבלעמס טו, זאגט יענער, אך, בין איך שוין צופרידן, כ'האב געמיינט דו זיצט און דו לעבסט על סיר הבשר אויפן ווייב, און דו האסט א גוטן טאג, אז דו האסט אויך נישט א גוטן טאג בין איך שוין האלב צופרידן. עניוועי, כ'וויל זאגן פארן עולם, דער חזר האט אויך נישט קיין גוטן טאג, ס'גייט אים נישט אזוי גוט, און טרייטס צו גיין פאר העלפ, פאר עטס זענטס מטמא אנדערע קינדער ווייל דאס גייט ענק נישט ארויפצוציען פון ענקערע צרות. און דער אמת איז איי קאם טו טינק אוו איט אז די פייגי מייער די וואס איז פונעם צוואנציגסטן שטאק אראפגעפאלן אין מאנהעטן צו אראפגעשפרינגען קען זיין זי איז אויך געווען אויפן דאך מקיים זיין שילוח הקן סאו דעיר נאט גאנא טעל יו די רייט טיים אוו דעי סאו דיין ווייב אויב זי וועט זיין גערעיפט ביי א ספרדישן צו ביי א משולח פון ארץ ישראל וואס די ישיבה ווייסט דאך נישט אז ער גייט נאך געלט פאר זיי, כ'הער שוין נאך נישט דא אזא ישיבה, זי וועט אריינלאזן אזא קאלעקטער עסטו זיין דעמעדזשד פאר לייף, און פליז, ס'דא א טעלעפאן ס'הייסט ניין וואן וואן, און אלע פרויען זאלן זיך אפשמועסן, צדקה זאל מיין מאן גיבן, איך וויל האבן א פושקע דא וואס איינמאל א האלב יאר וועט עס מיין מאן טראגן, צו איך ווייס צו ר' מאיר בעל הנעסטי, וואטעווער איט איז, סאו וואטש וואט יור דואינג. יעצט וויל איך רעדן וועגן סקוקוקוקוקוקו לענער רעבע. ער האט א גבאי געהאט ער האט געהייסן שמעון ישראל פריד דער שמעון ישראל פריד האט אים באגנב'ט ווייל ער האט דאך אויך באגנב'ט יעדן ס'איז געווען א איד כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ער האט געהאט א טאכטער וואס האט געהאט די עכטע מעשה און דער אלטער סקולענער רבי האט אים געזאגט אז ער וויל ער זאל בויען עפעס א מוסד פאר קינדער יתומים זאגט ער אים צו אז זי וועט זיין געזונט שוין בקיצור איז געגאנגען דער איד דער סקולענער רבי איז געשטארבן צוויי וואכן שפעטער נאכדעם וואס ער האט אים געגעבן דעם אפער איז ער געשטארבן. איז געגאנגען, מען האט אים אריינגעלאזט אינעם בית מדרש, און ער האט זיך ארויפגעווארפן אויפן ארון און ער האט געזאגט, רבי איך גיי האלטן ווארט און איר זאלט אויך האלטן ווארט, און ער האט געבויעט א זעקס שטאקעדיקן בילדינג אין בני ברק פאר יתומים, געקומען סקוקולענער רבינ'ס איידעם שטערן, ער איז אויך פון די באקאנטע שטערן משפחה, פון יצחק שטערן מיט די אלע רוצחים, און ער האט ארויסגעווארפן אלע יתומים און ער האט געזאגט איך וויל האבן א שיינעם תלמוד תורה, דאס איז געווען זעקס זיבן יאר נאכדעם וואס ער האט שוין געאפערעיט. למעשה דעמאלטס איז געשטארבן דאס ווייב און זי האט שוין געהאט חתונה געהאט, זי האט געהאט פינף, זי האט איבערגעלאזט פינף קינדער, ווייל דער דיעל איז געווען עס מוז זיין פאר יתומים. עניוועי, דאס איז סקולענער רבי, ער האט באגנב'ט יעדן, יעצט ער האט דארטן דעם זון אין מאנטריאל וואס האט זיך געמישט מיט א האטליין אין ניו יארק און געווען ביזי ארויסצוגעבן אן איסור אויף מיר, פארשטייסטו? סא די זענען אלע גנבים, כ'האב שוין לאנג געזאגט ס'איז נישט דא קיין חסד לאברהם, אין מירון איז עס הערמעטיש צוגעמאכט סיי די בית התבשיל און סיי די שלאף צימער און סיי די תלמוד תורה. און איבעראל איז עס צוגעמאכט. איך ווייס נאך נישט וואו, איך גיי נאך ארום זוכענדיג וואו ס'איז יא אויף. עניוועי, דאס איז א באנדע גנבים אנגעהויבן מיטן אלט יעצטיגן סקולענער רעבן, דער אלטער האט זיך מוסר נפש געווען און דער יעצטיגער לאכט, און די קינדער ארום און ארום, אלע גנבים. איז געגאנגען שמעון ישראל פריעד, ער האט געזאגט אויב דו ביסט א גנב בין איך דאך א גונב מן הגנב, און ער האט אפגע'גנב'עט אלעס. געגאנגען מ'האט אים ארויסגעווארפן. יעצט איז געקומען זומער. מען האט נישט געוואוסט אז דארט וואו סקוקולענער רבי שטייט איין זומער מאכן די גרויסע סעודת הודאה שבת נחמו, דאס האט שמעון ישראל אפגעקויפט פונעם געלט וואס ער האט געגנב'ט אויף דירות פאר זיינע קינדער, קיצור האט סקולענער רבי נישט געקענט דא ארויסקומען ווייל ער וואלט דאך, שמעון ישראל וואלט דאך געפאקעטעט אלע געלטער, האט מען עס געמאכט אין בארא פארק אין סאטמארע תלמוד תורה דארט. אין די האל, און דער עולם לאכט שוין, דער עולם זעהט שוין וואס דא גייט פאר. יעצט וויל איך פרעגן א קשיא. דער סקולענער רעבנ'ס זון פון מאנטריאל וואס האט ארויסגעגעבן א בריוו אז איך האב נישט וואו צו דאווענען, זאג מיר, איינער וואס ס'גנב'עט אפ יארן לאנג דעם ציבור מעג יא דאווענען אין א שול? די פראבלעם איז נאר נחום ראזענבערג ער זאל נישט האבן וואו צו דאווענען?

כ'מיין דו האסט שוין אפגעגנבעט מער וויפיל ער האט, רעבעס האבן אייביג מער געלט וויפיל בעלי בתים, ווייל זיי האבן נאר אינקאם, זיי האבן נישט קיין עקספענס, סאו וויל איך ענק זאגן וואס איז געווארן פון גאנצע חסד לאברהם און פון סקוקלקוקולען רעבן, פארדריי נישט קיין קאפ מען האט דיך געראטעוועט פון היטלערן, גיי פארדריי אן אנדערן א קאפ, געב אהער די געלטער וואס דו האסט געגנבעט און געב עס פאר יסומים. און שמעון ישראל דו ביסט גערעכט, דו ביסט א גונב מן הגנב, דו ביסט פטור, האסט געטון א גוטן דזשאב, האסט געזאגט וואס פארוואס זאל סקולענער רבי מיט זיינע קינדער אלעס האבן, וויל איך האבן עפעס, יו דיד א פענאמענעל דזשאב, טראסט מי, נישט וואס איך האלט אז על פי תורה האסטו עס געמעגט טון, איך זאג נאר סתם, האסט נישט געקענט צוקוקן ווי אידן געבן געלט נאר פאר סקולענער רעבן, מ'זאל עס געבן פאר דיר אויכעט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע מעשה, ס'איז דא א אינגערמאן. וואס ער לויפט ארום איבעראל און ער רעדט צו די רבנים, ער געווען אין פאפא כולל און גערעדט צו די כולל אינגעלייט און די דיינים אז די ענין פון נעמען די קינדערגארטן געלט די וואס מען האט צוגעשטעלט און לערנען די מינות וכפירה איז נישט ריכטיג, קיצור אין פאפא האבן זיי אים אראפגעגאסן וואסער אויף אים, זיי האבן אים אראפגעשטופט פון אלע סטעפס, לסוף זענען זיי נאך געגאנגען זיי האבן געמאכט אויף אים א קלעים אז ער האט זיי געוואלט שלאגן מיט מעשה'ס. קענט זיך די אזיאטישע מרמה אויסנווייניג. למעשה ער האט מיך געפרעגט וואס צו טון, זאג איך אים גיי אין קאורט דארפסט דיך גארנישט דערשרעקן דו האסט גארנישט געטון און דארפסט נישט קיין מורא האבן. לסוף זענען זיי געגאנגען, זיי האבן אנגעטון גרויסע צרות, דעם מיטוואך האט מען ארויסגעווארפן זיין קעיס. למעשה אבער אים, זיי האבן אים דורכגעפירט דורך סענטרעל בוקינג וואס דאס איז א רשעות שאין כמוהו, זיי האבן געוואוסט וואס זיי טוען. יעצט דער דעטעקטיוו האט געזאגט. פאר דעם אינגערמאן אז וואס זאל איך טון, די קאמיוניטי האט געלייגט א מורא'דיגן דרוק, געפערליך, איינער הייסט יענקל דאסקאל און דער אנדערער האט ער נאר געוויסט דעם צווייטן נאמען און נישט דעם ערשטן נאמען, און דאס איז אזא רשעות, עטס פארקויפטס אונז גאט, תורה, דאך אזאלכע רשעים, ווי האט עטץ געמעגט נעמען דעם אינגערמאן אדורכפירן צענטראל בוקינג ווייל ער זאגט אז מען טאר נישט האבן די קינדערגארטן? און מינע, איי דאנט אנדערסטענד דאס וואס דא גייט פאר, יענקי דאסקע לאמיר דיר זאגן גאט העט דיך אראפ נעמען וואטש און סי, יענקי וואטש און סי, א רשע מרושע און אזוי האט מען געפירט אלע יארן דא, און אלעס די רעבעס זכרונו לברכה און דער רבונו של עולם און די תורה. עניוועי, די סוף איז געווען אז פאריגע וואך איז מען געגאנגען צום ברודער פון דעם. מענטש וואס מען האט איינגעזעצט, מען האט אים געזאגט אזוי, פליעד גילטי, און מען וועט זאגן דו ביסט אינסענעטי, מען וועט דיך שיקן אפאר וואכן פאר טערעפי און דו'סט אפילו נישט מוזן גיין, און אזוי האט אלעס אויסזעהן גוט. איז ער מיר געקומען זאגן וואס זיי אפערן אים, זאג איך אים, פארן אפער האסטו אים געדארפט שפייען אין פנים, בלויז פארן אפער, פארוואס זאל מען פליעדן אינסענעטי ס'בלייבן אן די בוקס אין קאורט דו ביסט אינסענעטי, און פארוואס וואס האסטו געטוהן, דו טארסט נישט ארום גיין שרייען, איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך. נאר וואס, זיי האבן מורא געהאט, זיי האבן געוואוסט אז זיי פארן דא נישט גוט, ווייל זיי האבן געטון א געפערליכע פארברעך צו נעמען א אינגערמאן און אים איינזעצן פאר גארנישט. זאג איך אים, דו דארפסט גארנישט מורא האבן. זאגט ער, זיי האבן קאנעקשאנס. זאג איך אים, מיט די בעסטע קאנעקשאנס זאלסט גיין זיצן צען יאר, אבער דו זאלסט נישט אויף דיר אליינס זאגן אז דו ביסט אינסענעטי און אז דו פליעדסט גילטי זאל דיך דער קאורט טרעפן גילטי.

יעצט גייט מען מאכן א סיוויל לאוסוט, די אינגערמאן איז דורך געגאנגען דאס גיהנום, איך האב איהם געזאגט דו דארפסט דיך נישט לאזן פון זיי, מאך א סיוויל לאוסוט אז מעכל לעכל לעבאוויטש מעג איינזעצן מענטשן מעגסטו דאך אויכעט, זיי האבן דאך דיך איינגעזעצט, און אינעם לאוסוט העט ארויס קומען ווער ס'איז געווען די צוויי ליעיזאנס, ס'גייט ארויס קומען פארוואס מ'האט אים איינגעזעצט, דא איז אבער דא נאך א מורא'דיגע האקעלע פונקט. בשעת מען האט אים איינגעזעצט האט מען אנגעזאגט די פאליס מען זאל אין אים האקן שטיקער און ער האט געשריגן וואס טאטשט עטס מיך, מען האט אים געטשאוקט אזוי ווי מען האט געטשאוקט דעם מענטש פון די עפריקען אמעריקען וואס ער איז געשטארבן, ער איז אנגעקומען געבראזט און צובלוטיגט און צוביילט אין אין רייקערס איילענד, אה מען הערט שוין אויס דעם געשריי פונעם עולם, ביז יעצט האסטו דאך נישט געקענט רעדן קעגן א פאליס, פונקט ווי דו האסט נישט געקענט רעדן קעגן א רב און א רעבן, האסט נישט געקענט רעדן קעגן א פאליס צו קעגן א ליעזאן.

טישן, ווייל ער האט א ארגענעזעישאן ס'הייסט שמירה, האט מען אים איינגעזעצט און מ'האט אים צוגעבינדן אין שפיטאל אין בעט, די הענט און די פיס עקסטערע, אזוי ער זאל זיך נישט קענען רירן, און יענער שרייט וואס ווילסטו פון מיר, זאגט ער איך קען דיר נאר אזויפיל זאגן אז יענקי דאסקאל האט מיר געגעבן דעם ארדער פאר די פאליס, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט. ס'איז אויך געווען איינע פון די עלעקשאנס אין בארא פארק, און ס'געקומען איינער וואס איז געגאנגען פראטעסטירן, קעגן יענעם קאנדידאט איז למעשה איז מען געגאנגען מען האט געסטראשעט דעם וואס האט פראטעסטירט אז מען וועט אים איינזעצן, ווער? יענקי דאסקאל? העי, ווער מיינט ער אז ער איז דא? רבותי די שייגישטע גייט זיך אויפהערן, יעצט וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך וואס עט עטס נישט גלייבן, איך האב ענק געזאגט, אז אין ווילימסבורג טוט מען גארנישט פארן אייבערשטן און פאר די תורה, נאר רישות טוט מען, און נאר פאר געלט. מיר האט איינער געזאגט, זעהסט דאך, זיי מאכן א מעישער, מען טשעקט איינמאל אריין דעם פאון און מען באצאלט איינמאל, און מיינע קינדער בעטן זיי, די זאלוינים בעטן דאכצעמעך פופצן דאלער און די ארוינים צען דאלער, פאר יעדן קינד פאר יעדן פאון וואס מען האט. איך האב אים געזאגט, דאס זענען גענגסטערס, כוליגאנעס, זיי קומען פאר אסאך הונדערטער יארן פון יוראפ געברענגט די נידעריגסטע קלייענטעל פון אינטערלאנד, און די גענגסטערס ווילן דא פירן די זעלבע זאך, און אזוי ווי אונז פייט'מיר אלעס, מ'האט דאך געפייט סעקשועל אביוז, יעצט פייט מען וועגן עדיוקעישן, און מ'וועט פייטן וועגן נישט ארויסווארפן בחורים מיט מיידלעך, ווארט שוין צו, און דאס גייט מען אויכעט פייטן, די טעלעפאן, דאס טארן זיי נישט טוהן ליגעל, ס'איז נישט ליגעל, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, נישט אין קאנסטיטושענעל רייטס, און אפילו נישט מיט זייערע רעלידזשעס רייטס. ביסט אזוי קאנסערנד קיינער זאל נישט אראפגיין פון וועג פון די אלע.

זייער א שיינע זאך, א לייף גארד מוז זיין, כ'האב אים שוין געזאגט פארן זומער ס'מוז זיין איינער וואס האט געהעריגע לייסענס, און אזוי ווייטער, כ'האב גערעדט וועגן די נורסעס אז זיי מוזן זיין אפ טו פאר מיט לייסענס, און זיי מוזן אויך האבן ווי מ'זאגט זאל נישט זיין פרעגנענט אדער גיין ביפאר גיווינג בורט, ווייל די אלע זאכן שטערן אז מ'זאל נישט קענען געהעריג. טוהן דעם דזשאב. כ'ווייס איין קעמפ האט מיך געפאלגט, ס'איז געווען א נוירס וואס האט עקספעקטעד, זיי האבן נישט געוואלט אז אינמיטן זאל מען זיי אוועק שלעפן, זי גייט האבן א בעיבי, און בכלל זי איז געווען ווי מען זאגט א בטן מלאה, מען האט געזען אז זי האט נישט קענען לויפן און טוהן און טוהן וואס מען דארף, האט מען טאקע גענומען אן אנדערע פאר א גרויסן שכוח. פאר די אלע וואס הערן אויס און טוהן קאנסטראקטיוו, יעצט האב איך געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, מלמדים זאגן מיר אז. ביי די לייף גארדס, אלע קינדער גייען ארום אים. מיט אנדערע ווערטער ווייסט ער איז די ביג מען אלווען, און די קינדער האבן זיך ליב צו חנפענען צו אים, צו רעדן מיט אים. יעצט, די סעקשועל אביוז איז איין זאך, אבער וואס מען דארף אבאכט געבן איז אן אנדערע זאך, בשעת ווען ס'שטייען צען קינדער ארום אים, און ער אינדזשויט זיך, ווי מען זאגט אז ער איז די ביג מען אן די ווייט הארס, און אין די זעלבע צייט,

טוהן זיינע פערסענעל פאון קאלס און זיינע פערסענעל בוקקיפינג? זיכער אז נישט! סאו וויל איך פארשטיין איין זאך, וויאזוי קען דער מענטש זיצן און רעדן די לייף גארד מיט די קינדערלעך בשעת די קינדער זענען אין פול? איינמאל אז די קינדער זענען אין פול און דו זיצסט און דו רעדסט צו אים, קודם קען ער נישט קאנצענטרעיטן, ער קען נישט זעהן צו א קינד קומט נישט ארויס נאך א מינוט צוויי פון וואסער, און ער קען נישט זיין גרייט אריינצושפרינגען, זיין דזשאב.

סאו איף יו רילי אינטערעסטעד אין די פערסענעל לייף פון דעם קאונסלער, וואס דו זאלסט טוהן איז, זאלסט אים באשטעלן, לאמיר זאגן פֿיר אזייגער ווען מען הייבט אן דעם נאכמיטאג שיעור, און זאגן פאר יעדן איך האב א מורא'דיגן דיזייער מיט אן urge צו אויסגעפינען וויאזוי ער הייסט, די לייף גארד, וואס ער טוט א גאנץ יאר, וויפיל געלט ער מאכט, וויפיל מענטשן ער האט שוין געראטעוועט, ווילאנג ס'האט אים געדויערט ער זאל זיך נעמען צו זיין צו באקומען ווי מען זאגט לייסענס.

זיין א חוץ דער אייבערשטער נישט אבער דאס דעם א ספר ווי ווען מען רעדט צו עם בשעת ער איז ביזי זיין די לייט סא יעצט לאמיר גיין ווייטער כ'האב געוואלט זאגן כ'האב אייביג מסביר געווען פארן עולם אז ווען מען נעמט דראגס אדער דו נעמסט וויסקי ס'איז זייער שעדליך ווייל דו קענסט זיין אמאל אויף אזא ענווייראמענט ווי דו באלאנגסט נישט און ס'עט ארויסקומען קיצור די געוועזענע וואך איז געווען אן אומגליק אזוי א אינגערמאן איז געגאנגען אין א באר. און ער האט געטרינקען יותר מלימודו, מער וויפיל ער קען לערנען, שולחן ערוך שטייט פורים זאל מען טרינקען יותר מלימודו, מער ווי מ'איז געוואוינט, על כל פנים יותר מלימודו הייסט מער וויפיל מ'קען לערנען. ער האט זיך אנגעשאשקעט, און די וואס טיילן דארטן די משקה ווייסט איך זענען טאפלעס פרויען, אין קורצע מיני סקערטס, בקיצור ער האט זיך אזוי אנגעשאשקעט אז ער האט צוגעגאנגען צו איינע פון די טיילערס און ער האט אנגעהויבן צו כאפן, ביים אחור. עניוועי, אן אנדערער האט עס צוגעזען, און די חברה ווילן דאך נישט אז ס'זאל ווערן א, ווי מ'זאגט, א פאבליק סעקס באר, ווייל נישט וועלן זיי דאך נישט קענען דארט קומען, איז געגאנגען איינער ער האט דעם אינגערמאן אזאלעכע מכות געגעבן אז ער איז אראפגעפאלן אויף די פלאר, מ'האט געמוזט רופן אן אמבולאנס. ווייל מ'האט מורא געהאט ער זאל נישט שטארבן. די אינגערמאן האט געזעהן ס'געקומען די אמבולאנס מיט אלעם, האט ער אנגעהויבן צו שרייען איך וויל רופן די פאליס, איך וויל מ'זאל מאכן א פאליס ריפארט. ער האט געמיינט אז ער גייט נאך געווינען דא. ער גייט נישט אוועק ביז מ'ברענגט פאליס. ס'געקומען א פאליס, האט ער זיך גענומען שרייען יו דאנט וואנט טו מעיק א ריפארט? איים גאנע פייער יו, מעיק שור יור באס פייערס יו! האט זיך נאך גענומען שלאגן מיט די פאליס. און סוף איז געווען זיי האבן אים געהענדקאפט, זיי האבן אים אריינגעפירט אין שפיטאל ער זאל ווערן סאובער. יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם אז דו גייסט טרינקען אדער אז דו גייסט נעמען דראגס קען זיין אביסל העכער הייער דען יו שוד ענד יו וויל בי לאסט יעצט איז עס ארויסגעקומען זיין ווייב ווייסט שוין דערפון די משפחה ווייסט שוין דערפון געהארוועט אנצופלאנצן אנצוזייען און אויפצוברענגען אזא שיינע משפחה נאו הי סקרוד דעם אפ. קיינער קען זיי ווען נישט אזוי סקרוען ווי ער האט זיי געסקרועט. ס'איז אנבעליוועבל. נאך א זאך האב איך ענק געוואלט זאגן. דער סרול האגער המצרי האט אריינגעמופט צו זיין טאטן אין הויז ווייל ער וויל קענען קאנטראלירן אז ער זאל האבן די זאך ווייל ער האט א פראבלעם מיט יעקב יוסף די זון פון דעם אפגעפליקטע בהמה פנחס שלום זכר צדיק לברכה וואס יעדער זאגט ער האט קיינמאל נישט געהאט קיינעם מיט קיין סכסוך, ער האט מיך ארויסגעווארפן פון א שול, דאס הייסט נישט געהאט א סכסוך? אז ער האט נישט געהאט א סכסוך האט ער עפעס וואס אויפצוווייזן וואס ער האט יא געטון? כ'מיין אז ער שטינקט נישט און ער שמעקט נישט איז דאך נישט קיין גרויסע זאך, אבער מיך האט ער ארויסגעווארפן פון אלע שולן. עניוועי, איז ער, האט ער פראבלעמען מיט דעם יעקב יוסף, ווייל יעקב יוסף שרייט מיין טאטע איז א יורש, ער איז טאקע א בהמה, ער איז געשטארבן, אבער איך בין נישט קיין בהמה, איך גיי רופן דאקטער פרענק, עניוועי, ער איז א געלונגענער מענטש, סרול וויל אים געבן בארא פארק און ער וויל נישט. אמאל האט זיך סרולן געדאכט אז בארא פארק איז א גרעסערע רביסטע ווי מאנסי, האט ער געזאגט, ער האט זיך גע'חלומ'ט אז ווייל ער האט צוגענומען פון זיין ברודער דאס פלאץ פון פנחס שלום, וועגן דעם איז זיין ווייב קראנק. שפעטער האט זיך מיישב געווען אז דער בעל חלומות רעדט פאלש, ווייל מאנסי איז געווארן א שענערע רביסטע ווי בארא פארק. עניוועי, דאס איז אלץ די רעבישע באלאני. איז למעשה האט ער אריינגעמופט צום וויזשניצער רבין אין שטוב, ער זאל קענען קאנטראלן די שטוב. ער שלאפט שוין דארט. א ווייב האט ער דאך א קראנקע עניוועי. איז יעצט זאגן מיר די בחורים אז ער הייבט אן צו פאטשקען בחורים אזוי האט מיך איינער ארויפגעקאלט, אונז האמיר זייער מורא אונז זעמיר הויז בחורים ביים רבין, ער קומט צו נאנט ער טוט ער וועפ ביי אונז ווייס מיר זיין היסטערי און אונז האמיר פאר מורא זאגן זיי ער האט נאך נישט אראפגעשלעפט קיינעם דעם זיפער אדער די הויזן אבער ער פירט זיך אויף נישט ווי עס דארף צו זיין אוודאי מ'האט א קראנקע פרוי זעט מען אזוי אויס נאר האסט געהאט צוויי ברירות אדער זי צו גט'ן אדער האסטו געהאט א ברירה צו גיין אין מאנהעטן און נישט טאטשן דיין טאטענס תלמידים עניוועי יעצט איז סרול האגער המצרי זאגט אז איך האב אינגאנצן צוויי און פֿופֿציק צו דרײַ און פֿופֿציק הערערס, ס'זענען צוגעקומען נאך אפאר הערערס, איך ווייס שוין נישט וויפיל, איך קריג דאך נישט א דיים פאר יעדן קאל, סאו קען איך נישט וויסן. עניוועי, וויל איך ענק פארציילן א מעשה וואס איז געשען די געוועזענע וואך אין א קעמפ, די קעמפ'ס נאמען וויל איך נישט זאגן, ווייל די קעמפ איז גארנישט שולדיג, און די קעמפ האט עס געטון, געהאנדלט ווי עס דארף צו זיין. למעשה וואס איז געשעהן איז אז ס'איז געווען א בחור צו א יונגערמאן א סעקס פריק ער האט געהאלטן אין איין אריינקאלן צו די קעמפ אויפן פאבליק פאון און ווען איינער האט אויפגעהויבן ווייסט דאך יעדער ווארט דאך נעבעך אפשר וועט זיין מאמע אריינקאלן אפשר וועט זיין טאטע אריינקאלן געט ער א זאג אה ווילסט אויסגיין מיט מיר ווילסט אראפציען די הויזן ווילסט דיך אויסרייבן ווילסט אריינשטופן אין אחור און די חברה האבן געזעהן אז ס'טויג נישט איז יעדער בחור שטעלטס ענק פאר מ'רעדט דא פון צענליגע קאלס יעדער בחור איר הערט? האט גראד געזאגט לייג אראפ דעם טעלעפאן ווייל אונז רוף מיר דעם נײַן וואן וואן איז דער פירער פון די קעמפ שרייט רבונו של עולם יעדער בחור האט געוויסט און מען רעדט דא פון הונדערטער בחורים יעדער האט געוויסט איין נאמבער נײַן וואן וואן מוז זיין איינס פון צוויי זאכן. אדער זיי הערן דיך אויך אויס, אדער זייערע טאטעס הערן דיך אויס און זיי האבן עס איבערגעגעבן פאר די קינדער, ווייל אמאל האט מען זיך נישט געוואוסט וואס צו זאגן, מען פלעגט זיך דערשרעקן, אין טשעסטער איז געווען אזא מעשה מיט אפאר יאר צוריק, א בחור האט געזאגט איך שטיי דא אינדרויסן פון די ישיבה, קום ארויס איך האב א קאר, איך בין פון קרית יואל, לאמיר זיך ענדזשויען, און די בחורים זענען געווען טראמעטייזד, דעמאלטס האבן זיי מיך אפגעקאלט און מ'האט עס ערלעדיגט.

פיקט צו מען גייט אים אויפפיקן צו וואטעווער די סטארי איז אבער די קאלס קומען שוין נישט אריין סאו סרול האגער המצרי כ'האב דיר געוואלט זאגן אז נײַן וואן וואן איז די מעדזשיק נאמבער דו חזיר דאס האסטו געוואלט אויסרייסן דו האסט געוואלט אויסרייסן אז וואס אז מען זאל נישט קענען דעם נאמבער נײַן וואן וואן. און מען זאל האבן מאושר'דיגע פאונס, און מען זאל נישט זען אלע שייגעץ שטיק פון די רבנים, אונז זעמער מסכים אז מען זאל האבן יעדער א מאושר'דיגן פאון, אבער אונז וויל מיר פון ענק אויך עפעס, עטס זאלטס עס אויך האבן, אז עטס וועט עס האבן וועט מען עס אונז האבן, דערווייל זעה איך ווען ס'איז געווען די אסיפה קעגן דעם מאושר'דיגע פאונס האט יעדער געהאט די מאוסט הייעסט סעפיסטיקעיטעד אייפאונס מיט סמארט פאונס, מער וואס אונז האמער אפילו, און אונז וויל מיר נאך א זאך, מען זאל נישט אנלייגן דעם שולד אויף די אייפאונס, ווען די אייפאון וואלט געווען א לעבעדיגער מענטש וואלט ער ענק געסוד. לאנג ביפאר דער וואז אייפאונס איז אונזער קאמיוניטי שוין געווען אין דר'ערד מיט סעקשועל אביוז, ס'איז היינט ממש א מעמד און מצב וואס אפאר יאר ארום וועט מען זאגן סעקס דאס איז מותר לכתחילה, יעדער רב האט עס געטון, מיט אשת איש מיט וואס דו ווילסט, ס'דא יעצט דער רב פון ארץ ישראל פון צפת, עזרא שיינבערג, ער שרייט יעצט אז ער וויל תשובה טון.

טוטפות די קליינע קינדער זאל זיין אייביג צווישן דיינע אויגן ווייל מענטשן ווילן די קינדער כאפן און מ'וויל נעבעך זיי מאנס זיין ער רעדט שוין מיין שפראך יעצט אז דו ווילסט אז דיין קינד זאל זיין הייליג זאלסטו געדענקען אז דוד המלך זאגט אין תהילים ק' מ' ד' פסוק יוד בית אז בנינו כנטעים מגודלים תבנית היכל, די קינדער אין די צייט פון דוד המלך זענען געווען אזוי הייליג, זענען געווען אזוי ווי א שטיק האלץ, זיי האבן נישט געהאט קיין הרהורים רעים. און אזוי אויך די טעכטער, איז בכדי מען זאל קענען צוקומען צו דעם היינט אויך, דארף מען מתפלל זיין אויף די קינדער. א מענטש קען זיין אזוי ווי דער כהן גדול, ער גייט אריין אין קדשי קדשים, ס'קומט יעצט די ימים טובים, אבער וואו זענען דיינע קינדער? דיינע קינדער דרייען זיך אינדרויסן, דיינע קינדער זוכן תאוות רעות, איז אז דו ווייסט נישט יעדע מינוט וואס דיין זון טוט, זאלסטו וויסן איז עס א גרויסע צרה. זאגט ער ווייטער, הערט א מעשה, א קינד האט ליב אז מען זאל אים ליב האבן, יעצט אז מען קישט די קינדער און מען שפילט זיך מיט זיי, איז פון דעם ברענגט עס צו צו סתם תאווה פונעם טאטן, טאטע הייבט אן צו האבן א חשק צו זיין קינד, ער נעמט אים נאך אויף די שויס און ער כאפט אים אן אזוי לעבן די ערווה און אזוי ווייטער. און דו מוזט פארשטיין וואס דו ביסט א פרוי טייטש שפרה וואס זי האט משפר געווען דעם וולד און פועה פועה ווייל זי האט געמאכט פיו פארן קינד יעצט דו ביסט עפעס א פרוי וואס עפעס טוסט א גאנצען טאג קישסטו די קינדער סאך מאל די פרוי האט שוין נישט קיין כח צו די קינדער נעמט עס דער מאן אין די הענט און אינמיטן זאגט ער תהלים און ליקוטי תפילות און ער האלט אים ווי מען טאר נישט ער קוקט אויף אים ווי מען טאר נישט ער קישט אים ווי מען טאר נישט בקיצור ס'איז א גרויסער פראבלעם אזוי זאגט שוין היינט לעזער בערלאנד אויף א דרוש. יעצט, כ'האב געוואלט וויסן אפאר קלייניקייטן. כ'האב געוואלט וויסן, נאמבער וואן, וויאזוי מעג מען פארן דעמאלטס אויף אומאן, אויף וואמאן? דארט איז דאך דא נאר ווימען. און וויאזוי מעג מען אריינגיין אין גרויסן קלויז, ווען ס'איז זיצן דארט טויזענטער מענטשן געשטופט און קינדער האבן נישט קיין פלאץ דארט, די קינדער זענען אינדרויסן און זענען אין אלע גוי'אישע דירות דארטן און זיי קוקן אויף די אלע צלמים. זיי לאזן איבער צלמים דארטן ווען זיי גייען ארויס אויף יום טוב, אויף ראש השנה, און אפילו מ'האט אייגענע דירות, מ'האט עס שוין אפגעקראצט, אין די דירות דרייען זיך חזירים, א גרויסע פראצענט וואס זיי פארן, פארן פאר סעקס און זנות און פאר מאכן א חביה. און נאכדעם לאמיך דיך פרעגן א זאך, דער טאטע האט געוואטשט זיין קינד, ער האט אים נישט אויפגעהויבן, ער האט אים נישט געקושט, נאר ס'איז געווארן זעכצן און זיבעצן און זי האט געדארפט א שידוך, דאס קען דיר די טאטע נישט געבן. ברענגען, ער שאָקלט עס נישט אַרױס פֿון די ערבל. און מ'איז געגאַנגען צו לעזער בערלאַנד פֿאַר אַ ברכה. האָט ער זי אױסגעטאָן נאַקעט, האָט מיט איר געװאױנט, האָט מאפיל בטלית געװען, האָט זיך איבערגעדעקט מיטן טלית און געזאָגט, אַז אונטערן טלית איז עולם אצילות. סאָ, װאָט אַר יו דואינג נאַו? װאָס הײבסטו אָן יעצט צו פֿאַרדרײען אַ קאָפּ און דו מאַכסט משוגע דעם עולם? װאָס האַקסטו אַ טשײַניק? דו װערסט יעצט הײַנט דער מוסרזאָגער קעגן סעקשועל אַביוז? דו האָסט דאָך אַביוזט לױט חשבון דא פֿינף תלונות קעגן דיר, און דאס איז ווען זיי האבן נישט מורא ארויסצוקומען, ווארט נאך צו זען ווער ס'האט מורא ארויסצוקומען. כ'דענק כ'האב געארבעט אמאל ביי א גבאי צדקה, איז אריינגעקומען א פרוי קאלעקטן פאר שובו בנים, האט דער איד זי ארויסגעווארפן און געזאגט איך וויל נישט הערן אויב א פרוי, און גראדע די פרוי איז געווען א גרושה, אויב א פרוי קען ארומגיין איבער די גאנצע וועלט קאלעקטן צדקה, טוט זי נאך זאכן אויך.
שוין, א לעזער הייבט שוין אן צו זיין דער מוסר זאגער קעגן סעקשועל אביוז. שפעטער וועט ער זאגן פאר די גאווערמענט קוק איך האב געהאלפן אז ס'זאל נישט געשעהן קיין זנות. ס'איז יעצט אריינגעקומען א ידיעה פון לונדון אז ס'איז אויך געווען אזוי, ס'איז געווען די שווארצע האבן געמאכט דארטן א גאנצן עפעס א צאמקונפט אין סטעמפארד היל און זיי האבן זיך גוט אנגעשיכורט און ס'איז געווארן פרייליך און גאנץ סטעמפארד היל זענען ארויס אין די גאס און זיי האבן געשריגן און אלעס און געקומען צענליגע פאליס קארס און הונדערטער פאליס און ס'איז דארטן געווארן לעבעדיג, און ס'איז ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון קאנטראל, און זיי זענען געקומען, די פאליס, און זיי האבן זיך געוואלט באקעמפן און שטיל מאכן, האבן זיי אנגעהויבן צו ווארפן אויף די פאליס חפצים, און די פאליס האבן אווערפאוערד די.

פארן וועגן פריצות, וואס טוען דארטן בחורים, און אזוי ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען די יארצייט יעצט פון דעם בעלזער רב כ"א אב, און ס'איז שוין דא שלום אין בעלז און מאכנאווקע, און ס'איז געווען שלום אין בית הקברות, מ'האט זיך נישט געשלאגן און געראצחענט, מ'האט נישט איבערגעקערט שטיינער, מ'האט נישט געדארפט האבן די משטרה, און דער אמת איז, ס'האט קיינמאל נישט געדארפט זיין קיין מחלוקת, זיי ביידע מעגן זיך מצליח זיין.

פשט למשל, אונז האמיר געהאט א מלחמה צו די רעבעצן זאל ליגן, די סאטמארע רעבעצן זאל ליגן לעבן די דברי יואל צו נישט, אויף די מלחמה האט מען זיך געשלאגן פערציג יאר, ווייל דער סיגוטער האט דאך געהאט שלשול אין פיסק, ער האט אמאל געזאגט אין שטוב ביי זיך אז א פרוי, א צווייטע פרוי וואס זי ברענגט נישט קיין קינדער פארן מאן, הייסט א שפחה און זי טאר נישט ליגן לעבן אים, ס'טייטש די ערשטע פרוי האט ער שוין געהאט, פארשטייסט? ער האט נאר זיך געזארגט וועגן די צווייטע פרוי. דאס אלעס וואס איז געזאגט געווארן איז נאר געזאגט געווארן ווען עס איז דא א ערשטע פרוי, די שאלה איז ווער עס האט א זכות קדימה, נישט ווען איין פרוי ליגט אין סאטמאר צו ווי און זי וועט קיינמאל נישט אהערקומען. איז למעשה דער שיל שלימפיסק האט אים געהארגעט, דער שיל שלימפיסק האט אראפגעברענגט סאטמאר, ווער איר מיר געפליו מיר מיר די אלע זאכן. דער סוף איז אז די רעבעצן ליגט לעבן דעם רעבן. ניין, צום קאפנס, אוודאי נישט לעבן. ווייל מ'האט נישט געוואלט לייגן ממש לעבן, אלס אויך קומען מענער מיט פרויען מתפלל, ס'איז זייער שיין געמאכט, אויף דעם האט מען זיך געשלאגן, די סוף איז געווען, איך ווייס, ס'איז געווען ביי אונז אין אפיס ווי איך בין געווען א גבאי צדקה, איז אריינגעקומען עזריאל גליק, און יענער איד האט זיך געלאזט קאסטן א מיליאן דאלער פאר די חברה קדישא, און מ'האט אלעס פארשוויגן, און מ'קען טון וואס מ'וויל. ס'הייסט די תשובה איז געזאגט געווארן נאר ווען ס'איז נישט דא א מיליאן דאלער, אה, אלעס קאראפשן. דערווייל האט מען געהארגעט די גאנצע צוויי דריי דורות וואס האבן זיך מיטגעשלאגן מיט דעם מלחמה. יעצט אויכעט אהרן מיט זלמן לייב מען הארגעט גאנצעטע דורות איך ווייס נאך נישט ווי לאנג ס'וועט דויערן די מלחמה אבער למעשה זענען ביידע מולטי מולטי מיליאנערן האלבע ביליאנערן האט קיינמאל נישט געארבעט פאר א דאלער וואס דארף מען זיך קריגן. דערווייל דער איז אנגעווייטאגט אויף דעם דער איז אנגעווייטאגט אויף דעם און ס'איז דא צוויי בתי חיים'ס באט טאטעס ליגן נישט מיט קינדער אזא שטות די גאנצע זאך ס'איז אנבעליוועבל דא וועט מען אראפנעמען די וואנט עס וועט זיין איין בית החיים און זאליק וועט ליגן לעבן דעם דברי יואל וואטש ענד סי סאו דאס איז וואס דא גייט פאר רבותי מלחמות הארגן די די יוגנט א איד האט א מלחמה ביי זיך אין שטוב הארגעט עס זיינע קינדער אבער נישט מער אבער די גרויסע רעבעס אז זיי פירן א מלחמה הארגעט עס די גאנצע יוגנט. ס'איז ארויסגעקומען א בוק פון א פרוי וואס זי הייסט דזשודי בראון, דאס איז א פען נעים דזשודי בראון, למעשה זאגט זי אז טשיילד סעקשועל אביוז איז א פלעיג, א מגיפה, אין די אידישע קאמיוניטיס איבעראל. יעצט אין ארץ ישראל טוט זיך א מורא'דיגע פראבלעם, איר ווייסט דאך, א מענטש טאמער זיצט ער נישט אין כולל און ער קוועטשט נישט די באנק, הייסט ער נישט קיין בן תורה. האט מען נישט געוואלט אננעמען די מיידלעך אין סקול. הונדערט חשוב'ע, זיסע, כשר'ע, ערליכע, פיינע מיידלעך. פארוואס? ווייל מ'האט געזאגט אז אזוי ווי זייערע טאטעס האבן א דזשאב, קען מען זיי נישט אננעמען צו די סעמינאר, ווייל ווען נישט וועט מען נישט הייסן אז מ'איז א טאכטער פון א בן תורה. אזאלכע רשעים וואס דא גייט פאר. ספרדישע נעמט מען נישט אן אין אשכנזישע מוסדות. מען נעמט נישט אן קינדער פון טאטעס וואס זיי ארבעטן, פארשטייט זיך ווער ס'האט סמארטפאונס נעמט מען אויך נישט אן, עס דרייט זיך איבער די גאנצע שטאט אלעד, מען האט זיי אלע געזאגט מען וועט זיי נישט אננעמען און זיי זענען אין כיתה ח', דאס איז מיידלעך וואס טאמער זענען זיי אין די גאס דעמאלטס איז א סכנת נפשות, און דאס איז פופציג פראצענט פון די מיידלעך וואס מען האט פארהערט, און זיי האבן באקומען א צעטל אז מען נעמט זיי נישט אן נישט אין. זאלזניק, זאליקא, זאלזניק, און אויכעט אין לדעת חכמה. פארוואס? ווייל העלפט זענען ספרדים העלפט אשכנזים, פארוואס? ווייל זייערע טאטעס ארבעטן פאר פרנסה. ס'איז אנבעליוועבל. בכלל דער גאנצע מצב אין ארץ ישראל איז אזוי אז ס'איז ס'איז געווארן דער טעראר, יעדער טעראריזירט, און באמת אמאל האט מען געוויסט אז די רבנים, איז ווי מען זאגט זיי האבן השפעה אויפן עולם און די מדינה קען קאנטראלירן דעם עולם, מ' האט געוויסט אז מדינת ישראל איז נישט אזוי ווי די אראבער, און לעצטנס איז עס געווארן אזוי אז די מדינה פארלירט זייער כח, זיי זעען שוין אליינס אז די טעראריסטן פירן שוין היינט אלעס. יעצט, ס'איז געווען, פאר ס'איז געווען דער מצעד הגאווה האט איינער געווארנט, איינער פון די הויפט סיניער פאליס האט געווארנט אז ס'גייט זיין טעראר, און זיי האבן זיך אויסגעלאכט, זיי האבן געהאלטן זיי האבן דעם עולם ביי די הענט, אבער דערווייל יעצט לערנען זיי זיך אז זיי האבן קיינעם נישט ביי די הענט. ס'איז געווען יעצט א באמבע, ז'האבן באמבארדירט א קירכע, ס'איז דא גע'הרג'עט געווארן א קינד. עניוועי, יעצט איז דא איינער פון די געוועזענע שין בית חברה האט געזאגט קלאר פאר די גאווערמענט, איר זאלטס וויסן אז ס'איז דא, א גאנצע אויפשטאנד אזוי ווי ס'איז דא ביי די אראבער זייער אל פאטאח, איז דא אין די וועסט בענק א גאנצע אויפשטאנד פון אזאלעכע מענטשן וואס זיי האלטן ביים מאכן ארגאניזירן אז מ'זאל גיין אין מלחמה קעגן די אראבער, ווייל דער אמת איז מ'טאר נישט זיין אל פאטאח אבער זיי האבן אלץ געטענה'ט ווילאנג מ'עט דאס קענען קאנטראלירן, ווען א איד הרג'עט אן אראבער איז עק וועלט. ווען אן אראבער הרג'עט א באס מיט צוואנציג דרייסיג מענטשן, טוט מען אים גארנישט און נאכדעם טרעידט מען אריין שווערע הונדערטער פון זיי פאר איין סאלדאט, איז דאס מוז נעמען אן ענדע, איך האב דיר שוין אייביג געזאגט, איט איט קענט ווארק אויט, איך זעה נישט וויאזוי מדינת ישראל גייט אונטער ווייל איראן וועט ווארפן א באמבע, איך זעה אז ס'גייט אונטער ווייל מ'וועט דארטן האקן קעפ. און איך האלט אז אין אמעריקע וועט עס אויך קומען. אמעריקע קען מער נישט קאנטראלן דאס לאנד, ווייל זיי זענען פאלש פון קאפ ביז פיס, די לאו סיסטעם אלעס איז פאלש, און די סוף גייט יעדער ווערן א ווידזשילאנטי, נישט וואס איך זאג מען זאל ווערן, נאר דאס גייט זיין די סוף. יעצט איז דא איינער ער הייסט יובל דיסקין, ער איז געווען די הויפט פון די איזרעילי אינטערנעל סעקיוריטי סערוויס, די הויפט פון די שין בית, איז ער זאגט קלאר אז. די שולד איז די ציוניסטישע ארטאדאקסישע רבנים וואס זיי לאביען פאר זייער גרינגע פאנישמענטס טאמער מען כאפט איינע פון די סעטלערס אז זיי האבן געטשעפעט אראבער ממילא האבן זיי היינט שוין נישט קיין מורא און ער טענה'ט די פאליס ווייסן אלעס וואס גייט פאר נאר די פריים מיניסטער וויל נישט טוהן גארנישט. ער זאגט אז ער האט שוין געזאגט יארן צוריק האט ער געשריבן א בריוו אז ער האלט אז די סעטלמענטס אין דזשודיע און סאמאריע דאס הייסט יהודה ושומרון זענען. א קענסער פאר די גאנץ מדינת ישראל און דאס גייט זיין די דורכפאל פון מדינת ישראל יעצט זייער אסאך אידן די זייאניסטס וואס זיי וואוינען דארט זיי גייען מיט די כיפה סרוגה די אלע חברה זענען רייט ווינג עקטיוויסטס און זיי האלטן ביים צוריק הארגענען די אראבער. יעצט איך וויל נאכאמאל איבערחזרן וואס איך האב געזאגט פאריגע וואך צבי גלאק האט מיך אנגעקאלט איף איי קען פראוו יו יור ראנג

ער כאפט אים אן די ערבה און דער נעכסטע ער בעט אים, דער קינד האט א פאוערפול טול, א טול וואס האט אסאך ענדזשוימענט עט ליעסט הי טינקס סאו, און ער ווערט נעבעך פארכאפט. בקיצור איז געווען אן אסיפה, די אלע גוט מאכערס נוצן דאך דאס אויס, אזוי ווי ס'איז געווען אמאל שעלדן סילווער האט אויסגענוצט טשיילד מאלעסטינג אין די אידישע געגנט ער זאל מאכן אפאר מיליאן דאלער, און דוב הייקינד האט אויכעט געטון די זעלבע, ער איז אין מאנהעטן ער איז אין ברוקלין, סאו בעסיקלי די. דעי אר די סעים טשיילד מאלעסטערס עז דעם וואס ס'ציעט אים אראפ די הויזן אדער ווער ס'שטופט אים אין אחור ביקאוז זיי האבן נישט קיין העלפ האבן אונז געפייט ביי די גאווערמענט די גאווערמענט האט געזאגט זענען מסכים צו געבן דרײַ אוער העלפ אז אונז מסביר געווען אדער שפארן זיי צו אלע מקווה'ס אדער הייבן זיי אן צו געבן העלפ איינער דארף זיך נאר אריינשטופן אין א קינד און סוועט אים אביסל און נאכדעם דאס קינד איז פינישט פאר לייף עניוועי. איז געווען א גרויסע אסיפה מיט די ענדע פון דעם ווינטער, ווייל זיי מיינען אז קיינער געט אונז נישט איבער, מיינען אז זיי פירן דאס גאנצע, אונז פירן מיר אויכעט, אונז ווייס מיר פונקטליך וואס אונז פארלאנג מיר, און נאך אפאר וואכן און חדשים פרעגן מיר די גאווערמענט נו ווי האלט דער פראדזשעקט, ווי האלט דער פראדזשעקט, יעדע פראדזשעקט מוז האבן א דעיט און א טיים ווי ס'האלט, האבן זיי געזאגט ביי די ענדע פון די ווינטער אז זיי האבן ערלעדיגט אז זיי געבן דרײַ אוער העלפ פאר יעדן.

האבן זיי אוקעי'ד פאר א וויקטעם וואס ער זיצט שוין זיבן יאר אינדערהיים האבן זיי אוקעי'ד אז ער גייט באקומען העלפ. איז דא צוויי ראביי'ס, איך דארף נישט זאגן ראביי'ס ווייל נאר אז איינער איז א גנב איז ער א ראביי, איינער הייסט משה, איך קען אפילו נישט נאכזאגן זיין נאמען, וואנגראסקי, WANGROSKY, ער איז די פראגרעם דירעקטאר, און נאכדעם איז דא א צווייטער וואס הייסט יהודה, אויכעט ראביי יהודה זעקוטינסקי זי עי, קעי יו טי איי ען עס קעי וויי, ער איז דער קאארדינעיטאר פון די פראגרעם וואס דאס הייסט אוטריעטש, דאס איז פרויען וואס מען שלאגט צו, קינדער וואס זיי גייען אראפ פון דרך, האט מען צוזאמגעשטעלט דאס אויכעט, און דאס הייסט קאונטער פארס, יעצט דער זאקוטינסקי. האט אויך אן אייגענעם פראגרעם מען זעהט אים אויפן וועבסייט אז ס'הייסט השיבני ער ברענגט צוריק יעדן צו אידישקייט, עי אפשר ברענגסטו מיך אויך צוריק צו אידישקייט, עניוועי איז בקיצור דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט צבי גלאק האט מיר מסביר געווען אז ער האט אן ארגענעזעישן וואס זיי נעמען די געלט און ס'איז דא פאנדרעיזערס ביי אים און א גאנצע בקיצור ס'איז די זעלבע גימיק איינער גנב'עט און מען גייט פאר א צווייטן, ס'איז לעבעדיג. עניוועי, צבי גלוק איז אויך געזעסן ביי דעם מיטינג, אונז ווייס מיר אלעס, אונז ווייס מיר פון יעדע מיטינג, און יענער וויקטעם, דער טאטע פונעם וויקטעם האט זיך געווענדט צו צבי גלוק, ווייל ער איז אויך געווען דארט, האט צבי גלוק האקט אראפ די טעלעפאנס. זאג איך יענעם, קאל גראד משה וואנגראווסקי און יהודה. זאקוטינסקי, קיצור ער קאלט זיי ביידע אפ איז דא א סעקרעטער זי ענטפערט איין מינוט האלט שוין היז אן די פאון וועיט א פיו מינוטס נאכדעם זאגט זי אוי הי לעפט פאר די דעי איינמאל איז געגאנגען דער אינגערמאן איך האב געזאגט קאל איר ארויף און זאג איר דאס איז פאבליק מאני איף יו אביוז איט יו גאו טו דזשעיל ספעשעלי ווען ס'רעדט זיך דא פון העלפן פאר קינדער איז ער געגאנגען און ער האט טאקע אזוי געטון ער האט זי אויפגעקאלט און ער האט אנגעהויבן צו שרייען אויף איר וואס די די האקסט אראפ טעלעפאונס די זאגסט אז ער וועט באלד נעמען דעם פאון ער איז גאן פאר די דעי.

איטס גאנע פליי אוט איבער די גאנצע שטאט ענד וואן דעי יאל פעי די ביל קאז דיס איז דיס העז טו טעיק ען ענד. און אונז פארלאנג מיר אויך פון די גאווערמענט אז די אלע פראגרעמס זאלן זיין עדווערטייזט און נישט אין איד נישט אינעם בלאט ס'זאל זיין עדווערטייזט אלע גרויסע גוישע צייטונגען איי מען ליינט נישט ביי אונז די ניו יארק טיימס מען ליינט יא ס'וועט צוקומען צו יעדן ס'זאל זיין אין פאוסט און אין דעילי ניוס אין אידענע בלאט וויל איך נישט ס'זאל זיין עדווערטייזט. איך וויל וויסן נאך א זאך. דאס מיידל איז אראפגעשפרינגען פון דאך און זי איז גע'הרג'עט געווארן. פיין. דעמאלטס שטעלט זיך גלוק צו צו די צייטונג און זאגט איך האב א ארגענעזעישן עמודין עמודין. ווי איז געווען די ארגענעזעישן עדווערטייזט? אפשר וואלט דאס מיידל געוואלט גיין צו די עמודין פאר זי איז געשפרינגען? און איך וויל וויסן נאך א זאך. איך זעה אויף דיין בלאג אז דו האסט א סקול פאר אביוזד טשילדרען. איך האב הונדערט קינדער וואס זענען אביוזד וואלטן געוואלט גיין צו די סקול, זאג מיר דו גנב וואס דו ביסט, דאס קען זיך אויפהערן? מאכט געלט אויף אידיש בלוט, אויף קינדער וואס זיי שפרינגען פון די דעכער, און ווער ס'איז נישט געשפרינגען זיצט אינדערהיים נעבעך אזוי ווי איינער וואס איז געשפרינגען פון דאך, וואט א שעים וואטס גאוינג אן, צבי, מארק מיי ווארד, איים אין. טו פוט יו אין פלעיס, און נישט נאר דיך נאר ראביי משה וואנגראווסקי און ראביי יהודה זאקוטינסקי, און איך שריי דיר בכלל צו די גאווערמענט טראסט נישט די אידן, די גמרא זאגט רובא ישראל גנבי, די געסט זיי עפעס אין די האנט זיי וועלן עס נישט אויסגעבן אויף די ריכטיגע פלאץ, דער גוי גייט כאטש אזוי דרייסיג פראצענט געט ער אויס ריכטיג און די זיבעציג נעמט ער אין טאש, דער איד איז רוב ישראל גנבי ער גנב'עט רוב דערפון, ס'בלייבט גארנישט פאר קיינעם, איטס א שעים וואטס גאוינג אן, די רעדסט דא פון. קינדער וואס זענען עט ריסק, טינס עט ריסק, די רעדסט דא פון קינדער וואס זענען אביוזט און מאלעסטעט און מען סטראשעט זיי, אזוי ווי מען האט געסטראשעט דעם וויקטעם פון משה מנחם און מען האט געסטראשעט נאך אין סקווער, דער וואס ער האלט ביים ארויסקומען אז מען האט אים מאלעסטעט אין פראנט פונעם סקווערער רעבן הערשי ברייער און דער רבי האט עס צוגעקוקט, דער לאזט זיך נישט סטראשען, ער זאגט פאר סקווער זייטס מיך מנשק איך האב מיט אים גארנישט, עס גייט ארויסקומען ביטער. און איך ווינטש דעם סקווערע רעבן אזא סוקסעס ווי משה מנחם האט געהאט. יעצט פארוואס זענען די אלע זאכן נישט געווען אין די נוס פעיפערס אונז וויל מיר ס'זאל זיין עדווערטייזט אין אלע גוישע נוס פעיפערס נישט אין די אידישע ווייל אין די אידישע קיינער ליינט נישט דעם אידישן בלאט עס ערסט קוקסט מיך אן דו'סט לאכן וואס איך גיי דיר יעצט זאגן איך קען נישט ליינען אידיש איך קען נישט איך האב קיינמאל נישט געליינט קיין צייטונג און דאס ביסל וואס איך האב געליינט האב איך געליינט אויף לשון קודש און איך קען נישט ליינען אידיש און ווער קען היינט יא ליינען אידיש עניוועי. איך וויל מען זאל ס'עדווערטייזן די גרויסע צייטונג אבער מען פייט פאר דעם דער עולם זאל וויסן מען זיצט נישט רואיג. יעצט איך הער אז אין סקווער האט מען געמאכט משה מנחם היינט דער גאנצער פירער פון אלע וואס זיי פירן די חתנים ס'דא פינעף זעקס יונגעלייט וואס זיי לערנען מיט חתנים האט מען אים געמאכט דער פירער איך וויל ענק זאגן ס'דא וואס זיי זאגן אז מ'האט עס אים וועגן דעם געמאכט ווייל קיינער וויל נישט גיין צו אים מ'טראסט אים נישט. ער איז דאך א ספק חזר. עפטער אלל, אויף שיעלע לייפער האט מען נישט געהאט אזאלעכע אלעגעישענס, און נישט אויף ר' שלום פאללאק אויך נישט, הרב ר' שלום פאללאק. יעצט אנדערע זאגן ניין דער סקווערע רבי מוז אים בעקן ווייל ער איז זייער אנגעמאכט, יעצט וויל איך ענק זאגן רבותיי, טראכט צוויי מאל, דו שיקסט דיין זון ער זאל אים לערנען וואס דאס הייסט מעריד לייף, וואס דאס הייסט קדושה, יעצט ער גייט דיך לערנען אז שטופן מיטן פינגער איז נישט קיין עוולה. ס'איז נישט קיין עוולה צו שטופן א בחור מיטן פינגער איז דאך נישט קיין עוולה צו שטופן א ווייב אויך נישט מיטן פינגער אוואדע פארשטייט זיך ווען זי איז ריין ווען זי איז נישט ריין טאר מען נישט כ'פארשטיי נישט בכלל די חוצפה און די עזות מען דארף אים מאכן א כולל אינגערמאן זאל זיך זעצן און לערנען ער גייט נאך טיטשן קדושה וטהרה ס'איז א שעים די גאנצע זאך. יעצט יעדע זאך נעמט צייט ביז ס'ברעכט דורך יעצט געדענקסט כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך אויפן שיעור כ'האב נישט געקענט זאגן א מיינונג וועגן פערגוסאן ווייל כ'האב נישט געוואוסט ווי אונטערדריקט מען האלט דארטן די שווארצע, יעצט איז ארויס געקומען ס'איז די יארצייט פון יענעם יונגל, און ס'איז געווען א גרויסע פראטעסט, זענען זיי ווידער געגאנגען דארטן פראטעסטירן, און זיי שרייען אז מען אונטערדריקט זיי, אונז שרייען מיר אויך מען אונטערדריקט די קינדער, נאר זעט אויס ס'עט נאך נעמען צייט ביז די גאווערמענט וועט אנהייבן צו ריעלייזן וואסער א קאראפשן דא טוט זיך. דא אין לאנדען איז דא א רעדיאו סטעישן, על. בי. סי. כ'האב שוין גערעדט, כ'האב שוין געהאט זיי אסאך מאל ביי אונז אויכעט אויפן ליין. דער דזשאדזש האט יעצט געארדערט ס'איז דא איינער לארד דזשענער, דזשעי-עי-ען-ען-אי-אר, ער איז געווען. ער איז געווען די עם. פי. פון מאנטשעסטער, עם. פי. הייסט מעמבער אוו פארלימענט, ער האט אויך אויסגעטיילט גרויסע טובות פאר אידן, כאטשיג ער אליינס איז א איד.

נאר די שאלה איז וויפיל אידישע קרבנות וועט מען נאך האבן אינצווישן. יעצט זיי האבן אפגעשטופט די הירינג ביז אוגוסט דעם פערצענטן ווייל מען וויל זעהן, די דזשאדזש וויל זעהן וואס די דאקטוירים זאגן. יעצט היינט האט די על בי סי געמאלדן אז דעם טעם פארוואס מען טרייט צו פראטעקטן איז ווייל די קווין פון ענגלאנד קען אויך זיין אטעקט, מסתם איז די גאנצע הויז דארטן איין שטיק תועבה. און ממילא ער ווערט פרייליך. דעמאלטס ווען די ס'איז געווען איינע פרינצעס דייען און זי האט געכאפט אז איר מאן איז א טראמבעניק ער האט מענער מיט אלעם סאו זי האט געוואלט ארויס זי איז געווארן קראנק דערפון די סוף איז זי געגאנגען זי האט געווארן א כלה צו זי האט חתונה געהאט צו זי האט געוואלט חתונה מיט איינע פון די רייכסטע אראבישע אויל מאגנאטן וואס ער האט צענליגע די גרעסטע האטעלן איבער יוראפ און און אין אראבישע לענדער האבן זיי נישט געוואלט האבן זיי גענומען א קאר מען איז אריינגעפארן מען האט זיי אפגעהארגעט און פארטיג סאו דארט שטינקט אונטער די גאנצע זאך כ'האב געליינט אמאל אן ארטיקל אז איר איידעם דער פרינץ פלעגט ער איז א פראנצויזישער און זי פלעגט פארן אויף פראנקרייך יעדע פאר וואכן ער האט זיך געהאט זיינע משכב זכרים נאר זי האט געקענט באשטיין ווייל זי האט מסתם געהאט אירע משכב נקבות. ס'שטינקט אונטער איבעראל. עניוועי, ס'דויערט צייט ס'העט ארויסקומען אונזער געוויין העט אויך נאך ארויסקומען איך האב גרויס האפענונג ווייל איך זעה דאך אז די וועלט רוקט זיך טוארדס די רייט ווינג. יעצט דער ווילדער בחור וואס ער קאלט אריין פון גיבערס ער באשמוצט אלטער משה גאלדבערגער אויכעט. ר' אלטער משה איז פון די איינציגסטע אידן אין דעם דור היינט וואס זיי האלטן מיט מיטן רעבינ'ס שיטה, ווען נישט וואלט שוין נשתכח געווארן דעם גאנצן דרך פונעם רעב, סאו וויל איך מוחה זיין, מילא דו באליידיגסט מיך, אלרייט, אבער וואס באליידיגסטו ר' אלטער משה און וואס האט ער דיר געטון, אלרייט דו ביסט א וויזשניצער סאו דו ווייסט אינגאנצן נישט וואס די רעב האט געוואלט, איך פארשטיי. יעצט איך וואלט ארויף לייגן דעם ווילדן בחור'ס סטעיטמענט, איך וויל איר זאלט עס אויסהערן. גוט מארגן נחום.
יא, נחום, מ'האט געהערט נאכאמאל דיין האטליין, מ'האט געווען געשטעלט דארט צוזאם א וויזשן, דו האסט ארויפגעלייגט די מעסעדזש פון דער בחור, די צוויי מעסעדזשעס פון אים.

צו האקן אויף זיי געבענטשט נישט זיי געבענטשט כ'מיין ס'איז גיין ר'. כ'האב דיר געוואלט ענטפערן, איך האב באמת נישט קיין געדולד צו דיר יעדעס מאל וויזשניץ צאלט דיר אפאר צענט זאלסט מיך קאלן, קודם וויל איך דיר זאגן אויף דיין רעבן האבן גדולי הדור אויך צאמגערעדט, דער סערעדער האט צאמגערעדט, זיין אייגענער טאטע דער אמרי חיים האט אויף אים צאמגערעדט, איז געווען א ווילדער שטיר, האט ער געהייסן דעם א פעטער זיינעם דעם סערעדער רעבן זאל ער אראפגיין אינמיטן א דרשה, עס האט זייער נישט געשמעקט דעם אמרי חיים, דער אמרי חיים האט אויך געווארפן סטעיטמענטס, נאר וואס? הער אויס, דאס איז געווען זיין זון, ער איז סטאק מיט אים, באט עניוועי, דאס איז נישט די פראבלעם, די פראבלעם איז אז דו זאגסט איך זאל נישט רעדן אויף וויזשניץ נאר אויף אנדערע יא, פארוואס פארוואס ביסטו בעסער ווי אן אנדערע? דיין רבי טוט די זעלבע זאך, ער באהאלט סעקשועל אביוז, ער האט קינדער חזירים און ער לאזט נישט ס'זאל ארויסקומען, און דו זאגסט איך האב אמאל מיך נישט געטרויט צו רעדן אויף אים? איך האב אייביג גערעדט אויף אים. נאר אמאל ביסטו געווען א צוצאק אין די פעמפערס האסטו נישט געוואוסט, און יעצט ביסטו געווארן א ווילדער בחור, איינמאל זאגסטו אז דו ביסט מיינס א משפחה גאר, ס'איז שקר, און גראדע זאגסטו אז מ'האט מיך אויפגעטוישט, כ'מיין אפשר האט מען דיך אויפגעטוישט, אפשר ביסטו גאר ר' מאטעלע'ס א זון צו אן אייניקל, יעצט ומקללך אאור איז אויף יעדן איד, נישט קיין חילוק צו ער איז א צדיק צו ער איז א רשע, אז מ'שעלט א איד איז מען געשאלטן. דאס הייסט ומקללך אאור. עס איז נישט קיין חילוק צו ער הייסט נחום ראזענבערג צו ער הייסט עפעס אנדערש, אויסער אז ער איז א פעדאפייל, ער איז מכשיל קינדער, איז דאך אן אנדערע זאך. און איך בעט דיך הער אויף צו רופן ווייל איך וועל דיך מער נישט אפילו אויסהערן און נישט ארויפלייגן, איך וויל נאר ווייזן פארן עולם ווי משוגע חסידות איז. משה מנחם כאפט מען מיט מניוולות, בקיצור ער איז א ספק מניוול, איך מיין אין סקווער ווייסט מען אבער לאמיר זאגן ער איז א ספק מניוול, מאכט מען אים א גרעסערע פאזישן און א ווילדער בחור ווי דו הייסט מען זאל מיך קאלן. הער, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בין נישט דיין גלייכן, זיי נישט ברוגז. און נאכדעם, איך פארשטיי נישט, פארוואס הערסטו אויס דעם האטליין? ווי מעגסטו בכלל וויסן? סרול האגער המצרי האט דאך אונטערגעשריבן אז איך בין אין חרם. יעצט איך וואלט נאר געוואלט וויסן לעבן וועם ער איז געזעסן ווען ער האט אונטערגעשריבן דעם חרם, איך מיין ער איז געזעסן לעבן פנחס שלום'ן. קען זיין ער האט אנגערירט די ערוה בשעת ער האט אונטערגעשריבן דעם חרם אויך. ס'זענען דאך אזאלעכע קלים וריקים די רבנים, אז ס'איז א געלעכטער אפילו צו נאכזאגן זייער נאמען. עניוועי, קיפ יורסעלף לאו, קול. און זיי געבענטשט. זעהט אויס די היט איז משפיע אביסלעך. אדער איז יעצט געקומען א צייט וואס מ'האט מורא ווייל סרול האגער האט זיך אריין געזעצט שוין אינעם רבינ'ס הויז איז זאגט מען, כ'האב שוין געזאגט טעמים פארוואס, שרייבט מיר איינער אז דער אמת'ער טעם איז אז ער וויל נישט מ'זאל פראטעסטירן פאר זיין הויז און פארן רבינ'ס הויז מיינט ער אז די מענטשן וואס זענען נעבעך געווארן אביוזד האבן מורא, קיינער האט היינט נישט קיין מורא, סרול האגער המצרי און דעטס איט. יעצט דא האט עטס נאך א חכם, ס'קומען אריין צענדליגע קאלס אבער ס'דא אפאר חכמים וואס מ'דארף. ווי מען זאגט זיי ארויפלייגן. דאס איז די סקווערע באלאוני נאכאמאל. ער גייט יעצט זאגן אז לייבי שטערן רעדט נישט צו די זאך. איך האלט אז דו רעדסט נישט צו די זאך, ש. משה מנחם רעדט נישט צו די זאך, און דוד'ל טווערסקי רעדט אויך נישט צו די זאך. און טריי נישט צו דיפעימען מענטשן ווייל דיין קינד קען זיין דער זעלבער וויקטעם. עטס ווייסט אז עטס וואוינטס אין א שטאט, א רשע, א רוצח, אן אכזר, א סטאלין, א היטלער פירט עס. און די קינדער האט ער אויך אויסגעלערנט דאס איז גוט פאר די מלוכה און דאס נישט. עטס אמאל אויסגעלערנט?

און נאכדעם דו זאגסט אזוי, ווען איך וועל שטארבן וועט זיך יעדער פרייען, איך וויל דיר זאגן א זאך, ס'וועלן זיך אסאך מער אידן פרייען ווען דוד'ל וועט שטארבן ווי ווען איך וועל שטארבן, ווייל דוד'ל איז א רוצח, די איינציגע חילוק איז וואס זיי כאפן נישט אז די קינדער זענען גרעסערע רוצחים, נאר אפשר אז ס'וועט זיין דריי, עט ווערן אביסל. רואיגער. סאו איף יו וואנט טו נאו ווען מ'וועט זיך ענדערש פרייען אז ס'וועט שטארבן דוד'ל. ער האט ענק נישט געגעבן קיין חינוך, ער האט צוגע'גנב'ט ענקער געלט, ער איז א מולטי מיליאנער, ער האלט אויס די קינדער און די אייניקלעך פון רייכקייט, ער האט קינדער און אייניקלעך חיות, נאר ביי אים טאר מען זיך נישט גט'ן, ער געבט גראד א הויז. אונז ווייס מיר אלע, אונז האב מיר נישט, ס'איז נישט קיין סודות, יעדער וויינט ארויס. עניוועי, שכוח פאר דיין עדווייס. יעצט די רבנים מאכן אן א פחד, זיי געבן ארויס גרויסע פאשקווילן א פחד א שרעק, בלויז דעם פארגאנגענעם ה' ואתחנן תשע"ה זענען פארגעקומען צוועלף גיטין אין ברוקלין ניו יארק. אדרבה, פרעגט אייך נאך ביי די רבנים יושבי על מדין וועלכע זיצן ביי די גיטין, ווען איר הערט, דאס אויפשוידערליכן פאקט, אַכציק פראצענט גיטין זענען א דירעקטע תוצאה פון טעכנאלאגישע כלים. יונגערמאן, ביסט גענוג קלוג? ווארף אוועק דעם קלוגן סמארטפאון, איידער ער וועט דיך אוועקווארפן און חס ושלום פאראומגליקליכן אויף ווער ווייסט, און מידה טובה מרובה. איר הערט די באלאוני פון די רבנים? ס'איז געווען צוועלף גיטין, פארשטייט זיך, אין די ניין טעג האט מען זיך נישט גע'גט, האט מען געווארט אויף ואתחנן. יעצט, אונז האמיר פערציג פראצענט גיטין, נישט צען גיטין, דאס איז א קליינע פראבלעם היינט, און דאס איז ווייל דער עולם קען נישט נעמען דעם פרעשור פון די געלטער, די דירות איז צו טייער, די רענט איז צו טייער, די כשרות איז צו טייער, דאס כשר'ע עסן קאסט זיבן מאל. אזויפיל פון די טרייפע און פאר גארנישט, ס'איז עניוועי נישט כשר, איז ס'א גרויסער חרבן, די תלמוד תורה'ס מיט די מיידל סקול'ס און ווילן זייער געלט און ווען נישט ווארפן זיי ארויס די קינדער, נאכדעם רעגירן זיי נאך צו מ'זאל אזוי טוהן צו אזוי טוהן, און זיי טיילן יעדן איינעם איין וואס צו טוהן, זאגט דער אינגערמאן העי, מה לי לצרה הזאת, לאמיר דיך פרעגן, איך האב עס שוין מסביר געווען, היינט קען מען נישט מיט כח, ווי מ'זאגט, טעראריזירן אידישקייט. מען קען נישט. דער עולם איז שוין סיק ענד טייערד פון ענקערע טעראר. יעצט כ'וויל דיך פרעגן, דו האלטסט אז דער אינגערמאן וואס ער איז זיך געגאנגען גט'ן האט נישט געוואוינט אין די צייט ווען זיין ווייב איז נישט געווען ריין אדער זי האט אים נישט געוואלט געבן תשמיש ווייל זי האט געזאגט איך וויל האבן א פורניטשער און איך וויל האבן דאס און איך וויל האבן יענץ, אונז קען מען דאך די ווייבלעך, דו ווייסט וואס דער אינגערמאן טוט? ער האט ווי צו גיין. ס'איז דא גענוג חברים זיינע וואס זיי זאגן אים ווי מען גייט. ער וויל האבן געי בארס, ער וויל שטופן אין אחור, ער וויל שטופן פארנט, ס'איז היינט. אלעס דא אויף די וועלט, און קיינער האלט זיך מער נישט צוריק פאר אידישקייט, ווייל מ'האט אזוי אונטערדריקט דעם אינגערמאן, ס'איז נישט דא אפילו ווער ס'זאל אים זאגן א גוט ווארט. האט איינער אמאל געזאגט פאר א אינגערמאן א רב, א פעט אין די בעק, ווייסט דאס אזא טייער קינד אז אין יער טווענטי פיפטין האלטסטו טהרת המשפחה, דו געסט אויף צוועלף טאג פארן אייבערשטנ'ס וועגן, דאס איז דאך א קרבן עולה, ווען מ'זאגט דארטן, א העולה קודש קדשים זאג איך יעדעס מאל דאס איז די צוועלף טעג וואס דער אינגערמאן געט אויף און אמאל איז דא צוועלף און דרייצן און פערצן און פופצן טעג איז דא איינער וואס ער זאגט דיר אמאל א גוט ווארט יעדער באליידיגט דיך מען בא'עוול'ט דיך מען וויל נאר דיין געלט און אז דו באלאנגסט נישט צו עפעס א גרופע שפייט דער אנדערער אויף דיר און דאס איז געווארן פון אידישקייט דער סמארטפאון איז דער פראבלעם ס'איז דא היינט בערך פערציג פראצענט גיטין אזוי זאגן די רבנים און ס'איז נישט געשען אין איין טאג, און ס'איז נאך געווען וועי ביפאר די סמארטפאונס איז געווען, איז שוין אויך געווען צוואנציג און פינף און צוואנציג און דרייסיג פראצענט גיטין נאך פאר צען יאר צוריק, און למעשה דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין סמארטפאון, סא זעהט אויס ס'איז מיט רוח הקודש, דער סמארטפאון האט שוין געוויסט אז ער גייט אומברענגען אידישקייט. שעימ אן יו רבנים אז עטס לעבטס נאך אין די אלע מינות טפלות. פונקט ווי יענער סקווער אינגערמאן זאגט אויפן טעיפ. כ'האב עס ארויפגעלייגט פאריגע וואך. אלקינו ואלוקי אבותינו, ער גלייבט נאך אז דאס איז אלקינו ואלוקי אבותינו. שטריימלעך דארפן קאסטן זיבן טויזנט דאלער, שייטלעך דארפן קאסטן זיבן טויזנט דאלער, ס'איז נישטא קיין נארמאלע דירה ווי מ'שטעלט אריין א אינגערמאן, איך הער יעצט אז ס'זענען אוועקגעפארן אז זייער אסאך אינגעלייט וואוינען אויף עלענוויל, ווייל דארט גיבט מען סעקשן עיט און זיי האבן זיך טרענספערט, און זיי קענען דארט בלייבן, ס'איז גאנץ שיין צו בלייבן דארט אויכעט, הער איך אז ס'גייען שוין ארום די אינוועסטערס, הייזער האבן געקאסט דרייסיג טויזענט דאלער, שמאטעס קאסט שוין זעכציג זיבעציג, וועגן דעם זאג איך ענק פארטס ביי מיר אויף טעקסעס, ווען זיי האבן געלט אויסצוקויפן טעקסעס הייס איך נישט נחום, טעקסעס איז צען פראצענט פון אמעריקע, די גרעסטע סטעיט, פון מיר ביז מיין שכן איז אזוי ווייט ווי פון מיר ביז מאנרא, די פארשטייסט וואס דא טוט? איך וואוין אויף די גאס מיט דעל קאמפיוטערס, דעל מיט די קרומע אי, ער וואוינט אויף איין גאס מיט מיר. זיי קענען נישט אויסקויפן טעקסעס, און ווי שטייט אז ס'וואוינען פֿופֿצן יונגעלייט קויפט מען אויס די ריעל עסטעיט ווייל יעדער מוז דארט וואוינען? וואוינסטו צושפרייט? אינדערהיים האט מען אויך געוואוינט צושפרייט, מ'האט אנגעהויבן פון איין עק אונגארן און גענדיגט אויפן אנדערן עק אונגארן, אין שטעטלעך, אין דערפעלעך. ס'איז דא איינער א רב וואס ער וויל צוהעלפן? ס'איז געווען דושינסקי האט זיך איינגערעדט ער'ט מאכן געלט אין קענארסי, און דאן האט מען אים געסטראשעט און מ'האט אים געזאגט ער זאל עס נישט טון, האט ער געהאט כלל ישראל אין דער ערד. די הויז וואס מ'האט דעמאלטס געקענט קויפן פאר הונדערט פֿופֿציק ווערט היינט פארקויפט פאר פֿינף הונדערט טויזענט דאלער. איז דען דא איינער וואס ער קערט פאר אונז? נאר פארן סמארטפאון קערט ער ווייל דארט קען ער נאך מאכן אפאר טאלער. יעצט אזוי ווי די רבנים זאגן דאך ליגנט, איז דא מענטשן וואס זיי זעען שוין דעם ליגנט, און איינער האט מיר אריינגעשיקט א מעסעדזש, וויל איך עס ארויפלייגן אז יעדער זאל עס הערן אז נישט נאר איך האלט אזוי, נאר יעדער האלט אזוי. איך האב געפרעגט דעם דיין אויב ס'איז אמת אז טעקנאלעדזשי מאכט אזעלכע פראבלעמען, זאגט ער יא ס'מאכט שוידערליכע פראבלעמען, ס'האט געמאכט צוועלף גיטין פאריגע וואך היי ואסחנן. א געפערליכע פראבלעם, זאגט ער אבער אזוי, זאגט ער, דו האסט נישט קיין מושג אז ס'דא א פראבלעם וואס שטייט סאך סאך סאך סאך העכער פון דעם, וואס קיינער רעדט נישט פון, עס קאסט אפ טויזענטע טויזענטע גיטין ביי כלל ישראל איבער די וועלט, און ס'מאכט אסאך מערידזש פראבלעמען, אסאך מערידזש פראבלעמען אפילו וואס מ'גט זיך נישט. נישט יעדער מאל ס'דא א פראבלעם גט מען זיך און נישט יעדער איינער וואס וואס וואס לעבט נישט העפי גט זיך, סגייט נישט אזוי, מענטשן וואס לעבן באמת פרויען לעבן אין שווערע מיזערי און און עכטע מענער וואס פייניגן זיי מיט ריעל פראבלעמס, זיי זיצן און וואוינען מיט זיי א גאנץ לעבן, מ'זעצט זיך אפ, מ'האט קינדער, מ'פרייט זיך, כ'ווייס שוין, זיי לעבן שוין מיט זייער לעבן, זיי קוקן נישט אויף אים, ס'גייט זיי גארנישט אן, וואס איז דער פראבלעם? זאגט ער מיר דער פראבלעם איז די אינגעלייט קומען זיך אהיים פרייטאג צונאכטס, זענען אינגאנצן אויפגערעגט, זענען הונגעריג, שטארק מיד, ברוגז פאר סאם ריזען, אויך זענען זיי זייער הייליג, זיי מוזן געענדיגט קלאטשן און זיך פרייען אין בית מדרש, און אלעס מוז גיין זייער וועג, און אויב ס'גייט נישט זייער וועג כאפט די ווייב קולי קולות, ס'הייבט זיך אן מיט מיט פון זמירות נאך פון די וויין, נעם, ברענג, מאך, וואס געווען, יא געווען, נישט, נישט גרייט, יא גרייט, האסט געמאכט, האסט נישט געמאכט. ס'איז רעדי, ס'איז נישט רעדי, ווי די חלה, נעם, מלך, סאקן, נעם, נעם, א גאנץ ביזי קוועטשן און ברעטשען אויף איר, ער איז אויף איר אויפגערעגט מלא חימה איז ער, איי, זי ארבעט שוין דריי טעג צו לייגן חלות אויפן טיש, זי האט אנגעהויבן מיטוואך צופרי, זי האט שוין געבאקן און געקאכט און געווען אין גראסערי, געגאנגען שאפינג, אלעס כדי דו זאלסט זיין העפי, זי איז דא אין די זייט, זי גייט דיך באלד וועיטערן און סערוויסן ווי א וועיטער ביי א זאל, און דו קענסט איר נישט געבן אביסל רעספעקט?

אז די כריין איז דיר נישט גענוג ציפעדיג איז זי שולדיג ווייל טוב טעם האט פארגעסן צוצוציפן אביסל דיין כריין האט נישט געקויפט קיין טריפל סטראנג אדער דיין דיין דיין דיין זאפט איז נישט גענוג זייער די זאפט די פאני זאפט וואס שאקלט זיך אזוי ווען ס'איז נישט גענוג אזויווי גאלא אזוי שאקלדיג ביסטו נישט העפי גייט זי כאפן פאר דעם ווייל די מעסער איז נישט אויפן טיש מאמי! וואס איז דאס? דאס מאכט סאך סאך מער פראבלעמען ווי טעקנאלעדזשי. די אידן שטייען און פייניגן זייערע ווייבער, זייער ווייבער זענען מיזערעבל. זיי ווייסן נישט פארוואס זיי קאכן, פאר וועם זיי קאכן, וואס מיינט שבת, די מאן איז זיך מחיה, גייט אין שול, האט א אור המקיף, האט א הערליכע עטרה, האט א שיינע טלית, האט א בעקיטשע, א שיינע גארטל, יעדער קוקט אים אן, האט שפיץ, האט שיינעדיגע שיך, יעדער פר פרייט זיך, ס'איז שבת, גוט שבת, בא שבת בא מנוחה, ער איז פרייליך. אבער זיין ווייב טארטשערט ער ווי א פערד. איז דיר אמאל בייגעפאלן זי וויל אויך האבן א שיין שבת, ס'איז דיר אמאל בייגעפאלן ביי איר אויך בא שבת בא מנוחה, איז דיר קיינמאל נישט בייגעפאלן? יא, אבער טעקנאלעדזשי, דא איז די פראבלעם. עס קומט צו די פיש, הייבט אן מאכן א גאנצע פאס, כ'האב דיך געבעטן מער ציפעדיג, כ'האב דיך געבעטן מער קאלט, כ'האב דיך געבעטן מער ביטער, כ'האב דיך געבעטן מער הייס, כ'האב דיך געבעטן אז זי, און אויב זי מיינט זי איז פיניש, זי איז ווייט פון פיניש! האט א פראבלעם מיט אלעס! האט א פראבלעם מיט די זופ! די זופ איז צו הייס! די זופ איז צו. די זופ! כ'האב ליב הייסע זופ! כ'האב ליב הייסע זופ! די קניידל איז צו הארט! די קניידל איז צו ווייך! לייג אריין מער זאלץ נעקסט טיים! כ'האב דיך געבעטן אפאר מאל ווי די זאלץ! ברענג זאלץ! וואלווי ברענג זאלץ צום טיש! איך וויל זאלץ! איך וויל קענען גיסן זאלץ אויף מיין קניידל! ווייל מאמי לייגט נישט קיין זאלץ! אבער די פראבלעם איז טעקנאלעדזשי, לאמיר נישט פארגעסן וואס די עיקר פראבלעם איז, די פראבלעם איז טעקנאלעדזשי, כ'האב פאר ענק נייעס, טעקנאלעדזשי איז געווען די די די די ישועה פאר די פרויען, ווייל די מענער פלעגן א גאנצע וואך פייניגן זייערע ווייבער יעדן טאג אהיים קומענדיג פלעגן זיי פייניגן די ווייבער מיט די זעלבע פראבלעמען, זי האט אים צוגעגרייט אפאר דישעס, זי האט אים געמאכט פאטעיטא מיט פלייש, מיט זופ, מיט קאמפאוט, אלעס איז געווען, עווריטינג, אלעס איז געווען שיין צוגעשטעלט, ער האט געהאט פראבלעמען מיט יע, ער איז געווען נערוועז, ער איז געווען מיד פון א טאג ארבעט, אדער אנדערע האט ער גארנישט געטון ארומגעגאנגען ליידיג א גאנצן טאג ממילא איז ער געווען נערוועז געפייניגט האט ער איר ברוך השם ער האט באקומען א סמארט פאון ער האט זיך ארויפגעלייגט דערויף דרייסיג פערציג גרופס אנגעצויגן די שטערן ער קומט אהיים ער זיצט אויף זיינע גרופס און ער קוקט איר נישט אן זי פיטערט אים קאלטע זופ מיט מיט מיט מיט קניידל אזוי ווי אייז קיובס און ער עסט עס מיט א מחיה אפעטיטליך ער ווארפט נאך אריין יעדע צוויי דריי מינוט געט ער א שיס אריין מאמי דעלישעס מאמי דעלישעס און ער פריידט זיך ער איז זיך מחיה. אזוי זי רעגט זיך נישט אז ער איז אויפן סעלפאון, ער מיינט אז זי רעגט זיך ווייל ער איז אויפן סעלפאון ממילא געט ער איר קאמפלימענטס, און זי שיסט אים אן מיט אלע לעפטאווערס פון פריזער פון א גאנץ יאר, ס'ליגט שוין דארטן פון סוכות, אדער נאך גאר פון פסח לאקשן ליגט נאך אין די זופ, נאך סוכות ליגט נאך פסח לאקשן, און ער איז זיך מחיה! ער איז זיך מחיה! א נחת! די וועלט איז גוט! זי איז זיך מחיה! ער איז ביזי מיט זיין פארשטינקענעם סעלפאון! זי וואלט זיך געפרייט נאר שבת האבן א סעלפאון, זי וויינט, פליז ברענג שבת א סעלפאון צום טיש, אבער לאז מיך אפ, לאז מיך אפ שוין אינגאנצן, פארשעם מיך נישט אין פראנט פון די קינדער, איך ארבעט ווי א פערד. טעקנאלעדזשי די פראבלעם, פארשטיי, אה, טעקנאלעדזשי, כ'האב נישט געוואוסט ווי די פראבלעם איז, די פראבלעם איז אין טעקנאלעדזשי, דא ליגט די פראבלעם, אה! די רבנים האבן געטראפן די פראבלעם, צוועלף גיטין האבן זיך געמאכט השם ירחם וועגן טעקנאלעדזשי, כ'האב פאר דיר נייעס אז פופציג טויזנט אידן, פופציג טויזנט אידישע פרויען, האבן נישט קיין שלום בית, גארנישט וועגן טעקנאלעדזשי, גארנישט וועגן טעקנאלעדזשי, פונקט פארקערט, טעקנאלעדזשי ראטעוועט זיי. סכנ, מאמי, סכנ, מלך, ני. א גוטן און א פרייליכן שבת.